א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, וויבאלד ס'האבן אנגעהויבן צו שטארבן יעקב און די קינדער, איז פארשטאפט געווארן די הארץ פון די אידן און די אויגן פון די אידן, ס'איז געווארן א חושך מצרים. וואס לערנט אונז די פרשה? אז ווען די אלע גרויסע צדיקים שטארבן בלייבט כלל ישראל אליינס נעבעך. ממש אליינס, אונז ווייסט מען נישט וואו צו גיין, ווען צו גיין, וויאזוי צו גיין. כ'האב שוין געמאכט ברוך השם די וואך צוויי שיעורים אויף די מלחמה קעגן פעדאפיילס, און נאכדעם איז דא א שיעור וועגן עונת תלמידי חכמים מליל שבת לליל שבת, און נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע מודעה אויף קעסטל וואן זירא זירא, דאס איז די עמערדזשענסי, אבער כ'מוז צולייגן ממש נאר פינף מינוט. אינעם שיעור רעד איך אז קיין שום רבי איז נישט באגלייבט זענען נישט טראסטווארדי, זיי טוען עס פאר זיך אז זיי זאל גיין גוט, דעי דאנט קעיר אבאוט עניבאדי עלס. יעצט. די פרשה פון שפיצער, שאולי שפיצער, א יונג בחור'ל, געווען אלט זיבעצן יאר, מ'האט עהם אנגערייצט און געשיקט אז ער זאל גיין הרג'נען א מענטש. איך מיין, איף יו קאם טו טינק אוו איט, ער איז א רוצח. ס'האט נישט געפעלט אסאך אז אהרן רוטנבערג זאל געהארגעט ווערן, מיט זיין ווייב מיט די קינדער. ס'עפעס ממש מן השמים געווען אז דער רוטנבערג האט געהאט סייעתא דשמיא, איז בעיסיקלי אזא מענטש ווי שאולי שפיצער איז א רוצח. כ'מיין אין נארמאלע, אין א גוי'אישע קאמיוניטי, כ'רעד נישט אפילו פון אידן, כ'רעד גויים גמורים, וואלטן אזא מענטש נישט געלאזט אין זייער קאמיוניטי, און ווער ס'וואלט אים פארדינגען א פלאץ וואלט מען אים גערודפ'ט ער זאל אים ארויסווארפן, און אין סקווער איז ער נאך געווען א העלד, מ'איז געפארן שבתים, און ווען ער איז ארויסגעקומען האט יעדער געטאנצט, און דאס איז וואס כ'האב ענק געזאגט, מ'קען נישט טראסטן פאר א רעבן גארנישט, ער וועט לייגן אין דר'ערד יעדן איינעם נאר ער זאל פארן גוט, און דאס איז א ביג ביג פראבלעם. כ'האב ענק דערציילט, ס'איז געווען א גרויסע רעבע, האט זיך פארליבט אין אן אשת איש, האט זי אים געזאגט, ער האט אנגעהויבן צו רעדן מיט איר, ליסן איך וויל מיט דיר וואוינען, האט זי אים געזאגט, ביסט נאריש? כ'בין דאך אן אשת איש, ס'איז דאך דא א תורה, ביסט דאך א רעבע, האט ער געזאגט אזוי הער אויס, דיין מאן איז מיין, דו ביסט מיין, דיינע קינדער זענען מיין, דיין דירה איז מיין, ס'איז געווען אין ארץ ישראל, האט ער געזאגט דיין דירה איז מיין, אלע דיין פארמעגן איז מיין, אלעס איז מיין. אזוי האבן די רעבעס געוואלט אז אונז זאל מיר זיי אננעמען אויף אזא מין מדריגה, אבער ניין, אונז האמיר ברוך השם מפרסם געווען אז די רעבעס זענען שקצים און מ'דארף פאר זיי וואטשן זייער שטארק. יעצט, געגאנגען די רעבע און ער האט אריינגעפירט א מיידל, א טאכטער פון הרב אברהם רייצענשטיין וואס ער וואוינט אין סקווער, און ער האט געזאגט דאס איז דער שידוך, און ער האט מסתם געזאגט ער זעט אין הימל, איך ווייס נישט וואו נאך ער זעט, אין חומש שטייט לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת, כ'ווייס נישט וואו די רבי זעט עס אין הימל צי בארץ מתחת, למעשה ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, מ'האט גענומען א אידישע טאכטער מ'האט זי פארפירט, יעצט דער מענטש טאר אינאיינעם נישט וואוינען, מיט א אידישע טאכטער, ער טאר מיט א גוי אויך נישט וואוינען, ער איז א רוצח, ווען ס'וועט אים אנכאפן דער כעס קען ער הרג'ענען דאס אייגענע ווייב, אונז האמער אזויפיל פראבלעמען מיט מענטשן מיט טעמפערס מיט שלום בית אז ס'איז אנבעליוועבל. געדארפט אריינפירן דא נאך עפעס א מיידל? יעצט לאמיר זאגן איך קען נישט דאס מיידל, לאמיר זאגן דאס מיידל איז א מענטל קעיס און זי איז אויף פילן, טאר מען אויך נישט לאזן א רוצח זאל וואוינען אין א צוגעשפארטע דירה, אפילו מיט זיין אייגן ווייב טאר מען אים נישט לאזן? סאו איך קען נישט אימעדזשינען וואס דאס מיידל זאל האבן א פראבלעם אז די רבי האט געקענט משכנע זיין איר טאטן אברהם רייצענשטיין אז ער זאל אים נעמען, און אפילו לאמיר זאגן זי האט געהאט א היסטערעקטאמי, איך ווייס, די ווארסט קעיס סינעריאו זי קען שוין קיינמאל קיין קינדער נישט האבן, און אפילו לאמיר זאגן אז זי איז געווען די וואס איז אויך פארשוואנגערט געווארן און זי האט שוין געהאט צוטון מיט בחורים, איי דאונט קעיר, דער מענטש איז א רוצח. או דזשעי סימפסאן איז א באקאנטע רוצח געווען, וואלט עניבאדי געלאזט זיינס א קינד זאל זיצן מיט אים אינאיינעם אפילו נישט מער יחוד אפילו ווען די טיר איז אפן? ער איז דאך א רוצח געווען! דער שאולי שפיצער איז א ערשט קלאסיגע רוצח! איך וויל נישט וויסן חסידות, מעשות, געשעפטן, ער איז א רוצח! יעצט האט דער רבי געזוכט איינער זאל אונטערברענגען דעם אהרן ראטענבערג, האט דער רבי געדארפט נעמען זיינע קינדער, ער האט אפאר קינדער, ער איז געדארפט שיקן זיינע מענטשן, זיינע וועט ער נישט שיקן. ער איז די קלין גיי, נאר יענעם וועט ער שיקן. איך דענק אמאל א בחור איז געגאנגען לערנען אין סאטמאר ישיבה מאנרא, דעמאלטס האט אהרן געזוכט שלעגער, איז ער צוגעגאן צו דעם בחור, דו געפעלסט מיר זייער, דו זיי מיין שלעגער, זאגט ער פאר רבי אהרן, רבי אהרן וואס איר הייסט וועל איך טון, אפילו איר זאלט הייסן איך זאל געבן א פראסק פאר די אלטע רעבעצן וועל איך איר געבן א פראסק, און אפילו איר הייסט איך זאל עס טון אינמיטן בית מדרש וועל איך עס טון אינמיטן בית מדרש, נאר איין תנאי. איר העט געבן דעם ערשטן פראסק און איך וועל געבן דעם צווייטן, ווייל איר העט מיך נישט אנרייצן און נוצן, און איך וועל באקומען א מיעסן נאמען, און איר העט זיך ארויסוואקן אז איר זענט דער רב פון שטעטל. זאגט ער פאר רבי אהרן, דו געב דעם ערשטן פראסק געב איך דעם צווייטן. רבי אהרן האט דאס זייער נישט געפאלן, ער האט זיך געזוכט אויף דעם בחור צרות ביז ער האט אים ארויסגעווארפן. פארוואס האט רבי אהרן מורא געהאט צו געבן די רעבעצן דעם ערשטן פראסק? קיינער וואלט אים גארנישט געטון, ווייל דאס זענען די רעבעס. זיי וואקן ארום מיט די קלין הענדס אז זיי האבן גארנישט געטון, און זיי שיקן זייערע שלעגערס. יעצט, נישט נאר ער איז א רוצח, דער שאולי שפיצער, דער סקווערער רבי ימח שמו וזכרו איז אויך א רוצח, און נישט נאר ער איז א רוצח, ער איז א פאררעטער אויכעט, און אז וועגן דעם זאג איך די וואך אז קיינער זאל נישט גלייבן קיין רבי'ן און אפילו נישט דעם סקווערער, איך האב נישט געוויסט ער ווערט א חתן, נאר די רעבעס קענען דיר איינרעדן און דיך פארפאפן און דיך נוצן און נאכדעם לאכן זיי דיר אין פנים. שוין, אונז האף מיר אז ער העט איר נישט דערווערגן אמאל אינמיטן די נאכט, ס'העט נישט אנצינדן דאס הויז אמאל אינמיטן די נאכט, א אנגערייצטער מענטש מיט אזא טעמפער, הו נאוס? און אונז האף מיר אויכעט אז ער איז געגאנגען פאר טערעפי יעצט, ער דארף גיין מינימום פיר פינעף יאר פאר טערעפי, ער איז א מאסן רוצח, און חוץ פון דעם האט מען דאך אים גענוצט. זאגסט אויך, עס הייסט הי פילס ווערי הורט מסתמא אויך, דאס וואס ער זאגט דאך נישט גארנישט, ער מאכט זיך אזוי ווי ער איז א סקווירע שמירה, לאמיר דיר זאגן, ווען ער לעשט אויס די לייט ביינאכט ביי זיך אין בעדרום, ווייסט ער אז די רבי האט אים געיוזט פאר די ארגסטע זאכן וואס איז דא, און דער אייבערשטער זאל זיך אין דעם רעבן נוקם זיין, ווייל דער האט שוין אסאך רשעות באוויזן, ס'איז נאר ממש אן עקסטרע סייעתא דשמיא אז דער. ראטענבערג איז נישט געשטארבן, אבער ווען ער שטארבט ווען וואלט מען געזען דעם אמת'ן פנים פון טשערנאבל, פון סקווירא, און למעלה למעלה למעלה בקודש. נישט אז זיי זענען אזוי געווען חס ושלום, נאר וויאזוי דער היינטיגער רבי מיט אלע שקצים די חסידים האבן אפגעטייטשט אז אזוי איז געווען. יעצט רייצענשטיין, איך וויל דיך עפעס פרעגן, די וועלט זאגט אז מען גייט זיך משדך זיין מיט איינעם זאל מען וויסן מיט וועם מען וועט זיך דארפן גט'ן, אמאל דארף מען זיך דאך גט'ן אויכעט. כ'וויל דיך פרעגן עפעס, אויב די רבי שטופט דיך אריין מיט אזא שידוך, טאמער עט זיין פראבלעמס אין שלום בית, עסטו האבן צו וועם צו רעדן בכלל? עניוועי, איך קען דיר נישט איינטיילן קיין דעות, נאר אפילו ווען דו קריגסט א מיליאן דאלער פאר דעם שידוך האסטו עס נישט געטארט טון. שוין, אונז ווינטשן מיר דיר אן אז ס'זאל זיין א קשר של קיימא, א בנין עדי עד, ס'זאל זיין דורות ישרים און מבורך, ס'וועט געבוירן ווערן דא נאך אפאר גענגסטערס מיט נאך אפאר מערדערס, איך האף נאר אז דעמאלטס עט שוין דער דוד'ל. זיין לאנג געפייגערט און די קינדער וועלן זיך שוין צווישן זיך קריגן און ממילא ווער ס'העט זיין א העלד ביי איינעם וועט נישט זיין א העלד ביים צווייטן אזוי ווי ביי די ארוינים מיט די זאלוינים אבער איך האף אז ער העט אויפציען דורות ישרים מבורכים וואס זיי וועלן זיך מוסר נפש זיין פאר דעם גראבן שייגעץ דוד און זיי וועלן זיין מוכן צו הרג'נען מענטשן פאר די אמונה טפלה. מזל טוב מזל טוב. כ'האלט דאך אין איין זאגן מוסר, מוסר. אמאל טראכט זיך א מענטש, אפשר איז שוין צייט אויפצוהערן, אפשר הערט דיך שוין קיינער נישט אויס. גראדע איך ווייס מען הערט אויס, ווייל איינער האט מיר געזאגט פאריגע וואך, אריינגעזאגט א מעסעדזש, קודם האט ער געזאגט אז וויבאלד ס'איז דא זעכציג הערערס איז דארף מען אדער אראפנעמען דעם חרם, אזוי זאגט ער, אדער אפשר דארף מען לייגן נאך א חרם. ווייל אז ס'דא א חרם און דא זעכציג הערערס זענען מיר דאך אויף צרות. הא. עניוועי, איז מ'האלט אין איין זאגן מוסר און מוסר. און די שאלה איז העלפט עס עפעס? צו רעד איך סתם אריין אין א טעיפ רעקארדער און כ'טוה עס ארויסשיקן אויף די לופט? העלפט עס? אדער יא אדער נישט. וועל, לאמיך ענק זאגן. די וואך האב איך באקומען זייער זייער א אינטערעסאנטן טעלעפאן. קאלט מיך אפ איינער פון סקווער. ער האט געזאגט ווער ער איז אויכעט נאר אזוי ווי איך זעה אז ער ארבעט מיט. און קיין שונא איז ער נישט, גיי איך נישט מאכן פון אים חוזק ווייל די חברה קענען אים נאך הרג'נען דארט. איך געדענק ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן שפיצער, ער געארבעט אין פארטי סעווען סטריט מיט דיימאנדס, ער איז דער זיידע פון דעם שפיצער דער וואס האט פארברענט דעם ראטענבערג געדענק איך ער פלעגט אלץ קומען צום טאהשער רעבין ווען טאהשער רבי איז געווען דא אין די שטאט אין בארא פארק און ער פלעגט געבן אפאר טאלער אויכעט און ער האט אפילו צוגעהאלפן פון אנדערע אז זיי זאלן געבן געלט, פלעגט ער מיר אבער אלץ אנזאגן, זאלסט קיינמאל נישט זאגן אין סקווער אז איך בין דא געווען ווייל זיי וועלן מיך הרג'ענען, פארשטייסט? הע, מען טאר שוין נישט גיין ערגעץ אנדערש געבן אפאר טאלער. דער איד איז נישט געקומען צום טאהשער רעבן סתם אזוי, מסתמא האט ער געהאט פון אים א טובת הנאה, מסתמא האט ער אים צוגעשטעלט איינער, ער האט אים געבארגט געלט, צו געדרייט מיט געלט, ס'איז נישט קיין חילוק, עניוועי, איז גיי איך נישט יענעם וויי טוהן, ווייל איך קען אים זייער וויי טוהן. ענד איי דאונט פיעל דעט הי דיזערווס איט, אדרבה ער איז א ידיד, ער איז א ידיד צום פראדזשעקט, עניוועי זאגט ער מיר זאלסט וויסן אונז קען מיר אייך חרוב מאכן אומברענגען אין איין טאג, זאג איך מיין טייערער ברודער רעד נישט אזוי גרויס, סאטמאר האט אויך געמיינט זיי קענען, און עטס האטס געמיינט עטס קענטס אומברענגען אסאך אנדערע ערליכע אידן וואס עטס האטס קיינמאל נישט געקענט, פארקערט עטס האטס אומגעברענגט דעם קלויזענבורגער רב, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל האט אויפגעשטעלט מוסדות, ער איז אוועק, ער האט אויסגעשטעלט א שפיטאל וואס איז דעמאלטס ווערט געווען הונדערט מיליאן דאלער היינט איז מסתם ווערט פֿינף זעקס הונדערט מיליאן דאלער, די בעסטע ריעל עסטעיט אין ארץ ישראל איז נתניה ביים חוף הים, אר יו קידען, האט עטס אים וויי געטון? עטס האטס אים בסך הכל געריקט פון איין פלאץ צום צווייטן, זיין זון האט דא געהאט פראפערטי אין מאנסי פארקויפט אפשר פאר צוואַנציק מיליאן דאלער צו וויפיל, עטס האטס דעם מענטש נישט וויי געטון, עטס האטס אים געטרענספערט אביסל, עטס האטס אים געשיקט לופטערן ערגעץ אנדערש. און די זעלבע וועמען עטס האטס פראבירט שלעכטס צו טון, איז יענער נאר געשטייגן און געוואקסן. איך בין געווען אין ארץ ישראל, יעצט פאר די ימים טובים בין איך געווען דארט אין א געגנט וואס ס'הייסט קרית מלאכי, דאס איז ליבאוויטש, נישט אין כפר חבד, זיי האבן אויך א פלאץ קרית מלאכי. איז שטעלט זיך אויף צו זאגן א שיעור, שטעל דיר פאר דער גרעסטער מגיד שיעור צווישן זיי אלע שטעלט זיך אויף, ווער איז דאס? וועכטער, דעם וואס עטס האטס ארויסגעווארפן ווי א הונט, ער איז דער גרעסטער מגיד שיעור דארט. הערט א מעשה. קען קיינעם נישט וויי טון, אני מאמין באמונה שלימה אז א מענטש קען נישט, האט נישט קיין כח לא להרע ולא להיטיב, דאס וואס דו זעסט מען קען איינעם איינעם אמאל שלעכטס טון, דאס איז ווייל דער אייבערשטער וויל אזוי, נישט ווייל יענער טוט, באט עניוועי, זאג איך יענעם הער, ליסען, דאונט טאלק סאו ביג, דו ווייסט נאכנישט וואס איך האב אין מיין טייסטערל, און דו ווייסט נאכנישט וואס איך קען, סא. דאונט טאלק! זאגט ער, ניין ניין ניין, איך וויל דיך נישט יעצט אנטעגענייזן, איך וויל נאר סתם דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך, די לעצטע צוויי יאר דו האלטסט אין איין האקן אז די סקווערע חינוך טויג נישט אונז האמער ארויסגעווארפן מלמדים אונז ווייס מיר ווער יעדער איז געווען און מען מאכט טשעינדזשעס, ס'איז דא אן אינסייד דרוק אויפן רב מען זאל מאכן טשעינדזשעס, למעשה אונז נעמער אן אלעס וואס דו זאגסט, אונז האלט מיר בעסיקלי אז דו ביסט סקווערע רבי, נאר נישט ביי בירט, ביי בירט איז דער רויטער דוד דער סקווערע רבי און דו האסט אויפגעשטעלט די. אידישקייט מיט אלעם אזוי ווי עס דארף צו זיין, על כל פנים, מען ארבעט יעצט אויף דעם עס אויפצושטעלן, זאגט ער מיר אזוי, אונז ארבעט מיר מורא'דיג שטארק, מען ברענגט מיר מחנכים פון איבעראל, מחנכים וואס זיי קענען, און אונז זעהן מיר אז דו ביסט גערעכט, מען האט קיינמאל מיט די קינדער נישט געלערנט, נישט אני מאמין, מען האט קיינמאל מיט די קינדער נישט געלערנט אז ס'איז דא א באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט, דו ביסט גערעכט, ביי אונז האלט מען אז דער. אונזער רבי דער סקווערער רבי האט באשאפן די וועלט, מען האט אים אזוי גרויס געמאכט אז ער זאגט מיר נאך א מזל מען האט נישט איינגערעדט די קינדער אז ער האט גאר באשאפן דעם אייבערשטן חס ושלום, ס'איז אזא מין כפירה, און נישט נאר כפירה, נישטא קיין דביקות, רבי איז סאראונדעד מיט זיינע פאר שקצים און נאו אוטסיידער קען געט קלאוז טו הים. איר זענט מורא'דיג זאגט ער, און אונז באדאנקט מיר אייך, און וועגן דעם ברענגן מיר אייך נישט אונטער, ווייל אונז האלט מיר אז איר האט מציל געווען דעם דעם גאנצן שטאט, און ער זאגט אונז פראביר מיר און אונז ברענג מיר מענטשן, נאר וואס אונז האמיר צו אייך איין ביטע, א פראגע, א שאלה, אונז האמיר א פראבלעם, ביז יעצט האט מען נישט גערעדט אינגאנצן פונעם אייבערשטן, און מ'האט נאר גערעדט דער רבי, דער רבי, דער רבי, דער רבי, יעצט אז אונז זעמיר אנהייבן צו רעדן פונעם אייבערשטן, גייט דאך דעם רעבנס אכט, פאלן, צי איז דא א וועג וויאזוי מען קען דעם רעבן האלטן ווייטער אויפן זאטל פונעם פערד און אריינברענגען דעם אייבערשטן אויך, צי נישט? א זייער א לאגישע נארמאלע שאלה געפרעגט. זאג איך דעם איד, איך וויל דיר זאגן, דאס גאנצע ענין פון היינט אמונת צדיקים איז אמונה תפלה. אמאל איז געווען א גרויסער צדיק דער בעל שם טוב, ער האט געפאסט משבת לשבת, ער פלעגט ארויסגיין מיט די ברויט, די ווייב האט אים מיט.

טאמער איז דא עפעס א פראבלעם מיט א ברודער, צי ס'איז דא א פראבלעם מיט א שוואגער, צי מיט עניטינג, עסט מען אויף יענעם די יארן, מ'פארגעסט אז ס'איז דא בין אדם לחבירו, מ'פארגעסט אלעס, סאו וואס איז היינט? מ'זאגט די רבי איז א צדיק, וואס, מיט וואס איז ער א צדיק? מיט וואס? אז ער גנב'עט געלט פון די גאווערמענט? אז ער גנב'עט פאר זיינע קינדער? אז ער זעהט ווי דער עולם בלוטיגט אויס, מ'פארט יעצט אויף ארץ ישראל? מוז יעדער מיטפארן? דאס איז דאס גרויסקייט פונעם צדיק? האב איך זיי געזאגט אזוי, איר מוזט מחליט זיין וואס אליהו הנביא האט געזאגט, אם ה' הי הוא אלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל איז לכו אחריו. פרעגן זיי אלע א קשיא, אליהו הנביא, א נביא השם זאגט לכו אחריו פאר די עבודה זרה? זאגן זיי, יא, ס'איז זייער גוט ווען איינער איז א צבועק אז מ'זאל וויסן אז ער טויג נישט, ווייל אזוי ווייסט מען זיך צו היטן. דער רבי דארף ארויסזאגן אז ס'איז לית דין ולית דיין, קיינמאל נישט געווען אין זיין שולחן ערוך, ער איז גאט אליינס, ער האט באשאפן גאט און ער האט באשאפן די וועלט, און גאט קומט צו אים יעדן טאג און פרעגט אים היינט זאל זיין לופטיג, היינט זאל זיין א ווינטל, וויאזוי ס'זאל זיין היינט די וועלט, היינט זאל זיין הייס, היינט זאל זיין קאלט, און דעטס איט. און ביז ווילאנג דאס קומט נישט ארויס קענט עטס ברענגען מחנכים פון ארץ ישראל פון בבל איטס נעווער גאנע ווארק, די חברה מוזן אנהייבן צו זעהן אז אזא פוסטע שטריק ווי די רבי, מיר האט דערציילט איינער פון די משפחה ער מעג אריין גיין אומגעקלאפט אויף די טיר זאגט ער די רבי פרעסט פאפקארן פונקט ווי יעדער ער האט אים אליין געטראפן אמאל פרעסן, פאטעיטא טשיפס. און מיט וואס איז ער רעבע? איך וויל וויסן מיט וואס איז ער רעבע? ווייל ער זיצט א גאנצע נאכט און נעמט קוויטלעך? ער איז א נייט ווארקער. מען מוז אנהייבן צו רעדן פון ערליכע אידן וואס זיי דרייען זיך אין סקווער, וואס זיי קענען שס, און מען מוז געבן א ערך צו ווייזן אז די חברה האבן א וועליו. מען מוז אנהייבן צו רעדן פון ערליכע אידן וואס זיי שטייען אויף חצות. קען זיין מען טאר נישט אויפשטיין חצות, איך ווייס נישט, ווייל דאס ברענגט דאך ר' נחמן. נחמן איז דאך ביזי חצות, קען זיין וויבאלד ר' נחמן ברענגט עס טאר מען שוין. מען דארף אויפהערן צו רעדן אויף די אלע פריעריגע צדיקים, און די אלע פאליטיקס וואס עטס האטס מוז מען אפשטעלן, און מען זאל רעדן פון אלע תלמידי בעל שם טוב נישט נאר פון טשערנאבל, ס'דא מענטשן, למשל איך, איך בין נישט א גרויסער בעל מוח, ווען ס'זאל זיין א גרויסער בעל מוח וואלט איך געלערנט טיפע עניינים אין חסידות, נאר איך בין א זייער א שוואכער בעל מוח, למשל איך זאג ענק דעם אמת, איך פלעג אמאל לערנען זייער אסאך מאור עיניים, דעם הייליגן ספר. טשערנאבלער ס'איז מיר זייער שווער געווען צו פארשטיין די אלע זאכן וואס ער זאגט, די טערמינאלעדזשיס כ'האב נישט געקענט אזוי ווי מען זאגט פארשטיין, און אין די זעלבע צייט איך פלעג אלץ קוקן, ער פלעגט זאגן אויף א פסוק תורה און תורה און צולייגן אלעס און די אלע עניינים, פלעג איך זאגן, דאס אלעס קען מען דאך זאגן אויף יעדן פסוק, ס'האט דאך נישט קיין שייכות מיט דעם פסוק פון וואס ער רעדט בכלל, יעצט איך בין זיכער אז ס'האט נישט צוטוהן מיט אים. ס'איז מיין חסרון, איך בין נישט אזא גרויסער בעל מוח, נו וואס קען איך טון? אבער לאידך גיסא, ווען ס'איז געקומען צו א סידורו של שבת, און ס'איז געקומען צו א באר מים חיים, צו ס'איז ווער שמועסט נאך, אז ס'איז געקומען צו א מאור ושמש, פלעג איך אויפפלאמען. יעדער האט דאך זיין פלאץ וואו ער טרעפט זיין שורש נשמה, און לאו כל מוחא סביל דא צו לערנען דעם הייליגן ספר פונעם טשערנאבלער, נישט יעדער פארשטייט עס, דער וואלעדניקער גייט אויפן זעלבן דרך און איז די זעלבע ווערטער, ס'איז מיר אויך געווען אביסל שווער צו פארשטיין.

שווער. סא זאל איך האלטן אז די טשערנאבלער וואס האט געקענט שס און פוסקים און ער זאגט מורא'דיגע בחינות אין עבודת השם אז דאס זאל איך פארשטיין פאר איך פארשטיי א תוספות? נע. עטס דער מאור ושמש מיטן באר מים חיים מיטן סידורו של שבת רעדן צו דיר אזוי ווי א טאטע רעדט צו א זון. ווען איך לערן נאך היינט א שטיקל פיל איך ווי מיין טאטע רעדט צו מיר. נישט דער מאור ושמש. נישט דער באר מים חיים. זאג איך עטס מוזטס אנהייבן צו טוישן די ספרים שאפעס. הייבטס אן אריינצולייגן ווארעמע חסידישע ספרים. וואס ער רעדט צו בחורים אינגעלייט. כ'האב געמאכט א שמחה אין באבובער בית מדרש מסתמא מיט א דריי פערטל יאר צוריק ווען איך בין אריין געקומען אין זייער בית מדרש יעצט סתם באבוב ס'פאר יעדן ווייל די אנדערע צוויי משוגעים די וואס האבן זיך פארליבט אין העסי'ס טאכטער און געמיינט אז זיי קומט זיך די רביסטעווע ווייל דער שווער האט געזאגט כ'האב דיר ליב דעם איידעם אזוי ווי כ'האב ליב א זוהן אויב ער איז נישט געווען געי ווען ער האט עס געזאגט. ליב צו מיין איידעם אזוי ווי מ'האט ליב א זון. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. ער האט יעצט געמאכט א גרויסע חתונה. ער כאפט נישט דער רובין אז ער האט באליידיגט א מענטש ביג טיים. ער האט מיך באליידיגט פאר גארנישט. מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן. ער איז געווען א חלק פון דעם. באט עניוועי, איז בין איך געווען אין די באבוב פארטי עיט האב איך געזעהן דארטן אזא מין שיינעם אוצר הספרים. ס'איז זעלטן אז אין א גרויסן בית מדרש זאל זיין אזויפיל מיני ספרים. א דייווערסיפיקעישאן, און אזוי ווי איך האב זיך משדך געווען מיט א באבעווער איד, האב איך געוואלט נאכזאגן א תורה פון פון פריעריגן באבעווער רב פון קדושת ציון, און דעם ספר האב איך נישט געטראפן, פרעג איך דארט איינעם וואס איך פארשטיי דאס נישט, און אלע ספרים איז דא נאר נישט דאס? זאגט ער ס'איז דאס אויך דא, נאר אין דעם לערנט מען אביסל מער ווייל דאס איז באבוב, ס'איז מיר אזוי מפליא געווען, דאס דארף זיין אין סקווער אויך, הערטס אויף מיט די גרויסע הויעכע. קבלה'ישע טערמינאלעדזשיס, דאס מאכט נישט אז א בחור זאל האבן חשק צו לערנען, ס'מאכט א איד וואס ער פארשטייט צו דעם, אויף אים ברענגט עס ארויף אויף א מדריגה. איז למעשה וויל איך ענק זאגן, עטס זענטס אן די רייט טרעק, עטס זענטס יעצט אויף וואס אונז רופט מיר קראס ראודס, עטס זענטס ביי די פרשת דרכים, אדער עטס וועטס שפילן די דייס רייט און די בחורים און די יונגלעך וועלן אנהייבן צו פארשטיין וואס דאס הייסט חסידות, אדער עטס וועטס ווייטער לעבן אין די מינות וכפירה. פון דעם רעבן מיט טשערנאבל, און ס'וועט נאך נישט זיין קלאר ווער ס'איז געווען פריער רבי שמעון בן יוחאי צו דער בעל שם טוב, און ווער ס'איז געווען גרעסער, און ווער ס'האט באשאפן וועם, צו דוד'ל טווערסקי דעם רבונו של עולם חלילה צו דער רבונו של עולם דוד'ל טווערסקי, און דאס דארפטס עטס יעצט מאכן א דעסיזשן, און כ'האב עס געזאגט, אבער פונעם גאנצן געשפרעך האב איך ארויסגענומען איין זאך, נאמבער וואן זיי ווילן פיקסן די שטעטל, אז זיי זעהן, זיי זענען ביטערליך פארפארן. און נאמבער טו האב איך געזעהן א מורא'דיגע זאך, און איך בין זייער זייער צופרידן פון דעם. שטעל דיר פאר, זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן וואו דער חורבן ליגט, אז מ'האט נישט געלערנט אמונת השם, מ'האט נישט געלערנט דביקות השם, מ'האט נישט סעגריגעיטעד דעם רעבינ'ס ביזנעס מיט'ן רבונו של עולם. און דאס איז א מורא'דיגע בראך. אין אמונת השם, ויאמינו בה' ובמשה עבדו דארף מען אויך וויסן וואס מ'גלייבט. ווייל מען קען אמאל זייער ביטערליך פארפארן אויך, און איך האלט אז דער ווילנער גאון איז דאך געווען א גאון הגאונים און ער איז געווען א איש קדוש מאוד, וואס האט ער זיך אזוי צושלאגן מיט חסידים? ס'דאך א ווארעמע זאך, נאר ער האט געזען אז מען איז מקרב יעדן טאם דיק ענד הערי, און ממילא אז מען דארף אנקומען צו די בשר תותחים, די קאנאן פלייש, האט ער געוואוסט. אז דער סוף וועט קומען צו א פוינט אז ס'וועט נישט האבן קיין תורה'דיגן טעם, ס'וועט זיין שלעגערייען, און ס'וועט אויסזען אזוי ווי חסידות זעהט היינט אויס, א איד ווי דער, לאמיר זאגן, דער ברך משה וואס האט מאכל נבילות וטריפות געווען אסאך יאהרן אין אמעריקע, דער אייגענער פעטער דער דברי יואל האט עס אויף אים געזאגט, און ער האט געזאגט אסאך אנדערע מיאוסע סטעיטמענטס, אזא איד האט זיך געקענט ארויפזעצן אויפן סאטמאר רב'ס שטוהל, ווייל ס'איז געווען אפאר רוצחי הדור. און וואס איז געווען דער סוף? ער האט אראפגעברענגט דעם רבינ'ס הארעוואניע פון אלע יאהרן, ס'איז נישט געבליבן היינט שוין קיין זכר פונעם רבינ'ס הארעוואניע, סא דעיס געט מיר אסאך חיזוק, איך וויל ענק זאגן, באקום אסאך חיזוק, כאטשיג איך בין נישט די סענטער אוו עטרעקשאן, איך בין נישט דארטן אינוואלווד אין דעם חינוך, אבער זיי האבן געזאגט בפירוש, דער איד האט מיר געזאגט, ער האט זיי געזאגט הרב נחום האלט אין איין זאגן אויפן האטליין, און מען מוז אים אויסהערן, ער זאגט, קיינער האט זיך נישט געטרויט צו זאגן, העי, ער רעדט דאך צאם אויפן סקווערער רבי'ן כל דבר אסור. ווי וועט מען דעם מענטש הערן? דער מענטש איז דאך אין חרם. ניין ניין ניין ניין קיינער זאגט עס נישט, דאס האבן נאר געזאגט די פאר חזירים, די רבנים, די חזירים וואס האבן געוואלט ס'זאל ווייטער אנהאלטן, און דאס איז ביי מיר א געוואלדיגער חיזוק. יעצט איך וויל זאגן פאר סאטמאר א מורא'דיגע זאך, דער שטיין, מענדל שטיין, דער וואס האט א זון, איך ווייס נישט א ער צו א זי א יונגעל צו א מיידל, כ'האב געבעטן יעדער זאל אין ישיבה פרעגן דעם שטיין, אפשר וואלט ער געקענט זאגן פאר די בחורים וואס זאגן צו איך קען אויך ווערן א מיידל. בקיצור, מען האט אנגעהויבן צו מאכן פון אים ליצה ליצנות. ער איז צוגעגאנגען צו א בחור און ער האט אים געזאגט איך וויל זאלסט עפעס לערנען. זאגט ער וועיט א מינוט, דער רבי האט גע'פסק'נט אין ויואל משה אז א מיידל טאר נישט לערנען תורה. פרעגט ער דו ביסט א מיידל? זאגט ער יא. פרעגט ער איך זעה דאך דו גייסט נישט מיט א קלייד, דו גייסט נאר מיט הויזן. זאגט ער העי אז דו ווילסט קום איך מארגן מיט א קלייד. אויב דאס איז דיין גאנצע פראבלעם, איך טו מיר אן א קלייד. און דאס איז א מורא'דיגע זאך, איך האב אזא הנאה, רבותי, נאך איין סטעפ העט ער ארויס פליען פון חינוך, דער חזיר, דער שייגעץ מנחם מענדל שטיין טאר נישט זיין אין חינוך, אזא מנוול, אזא מחוצף, אזא חוצפה, ס'איז אנבעליוועבל, שטעל דיר פאר וואס דער שייגעץ האט באוויזן, דער שייגעץ האט באוויזן די.

וואס דאס הייסט מאלעסטינג און וואס דאס הייסט הוצאת זרע בידיים און וואס דאס הייסט משכב זכר, ער האט מיך אזוי דערנידריגט און בעליטלט אז אזא גלייכן איז נישט דא, און ער האט זיך נאך אויפגעטון עטליכע מאל אינמיטן די דרשה, איך ווייס ווייל איך בין אין חינוך, איך בין א בעל מחנך. עטס הערטס וואס א שייגעץ האט געטון? יעצט ווייזט זיך אויס קודם האט ער קינדער זייער שוואכע, כ'הער ער האט עטליכע וואס זענען צוויי זענען אינגאנצן נישט אין דער ארדענונג, דער דריטער איז שוין געווארן א מיידל, סאו וויאזוי ביסטו אין חינוך? כ'שטיי נישט. דיין טאטע איז געווען אין חינוך אין מונקאטש און מ'האט אונטער זיין נאז האט זיך געגאסן זרע לבטלה, אזוי ווי ס'גיסט, ס'גיסט זיך בלוט אינמיטן א מלחמה האט זיך געגאסן דארטן זרע. און עטס זענטס מחנכים? פון ווי? פון ווען? יעצט איך וויל נאכאמאל בעטן די אלע בחורים, עטס זאלטס מצער זיין דעם מנחם מענדל שטיין ביז ער העט מוזן רעזיגנירן, ער טאר אין חינוך נישט זיין. און דאס וואס קיינער טוט גארנישט איז ווייל זענטס אלע כולם. סר יחדיו זענטס אלע דרערד-ליגערס, און איך וויל נאכאמאל בעטן די בחורים זאלטס אים אראפ נעמען דעם קאפ, יעצט קענטס אויך ווערן א מיידל, און וויפיל ס'קאסט, און מיט וואס ס'איז דא מער א בענעפיט צו זיין א מיידל ווי א יונגל, און ווי מ'טוט לערנען אין חומש אדער אין די גמרא, למשל מ'טוט לערנען אז יוכבד איז נולד בין החומות, עטץ פרעגן יוכבד איז געווען א יונגל צו א מיידל? נעמטס אים אראפ דעם קאפ. פארוואס? ווייל איך טענה די גאנצע צייט, יעדער מענטש קען האבן שלעכטע קינדער, יעדער קען, ווי מען זאגט, איט קען העפען טו די בעסט אוו אס, חס ושלום, אבער איך וויל פרעגן איין זאך, דו ווייסט דו האסט א פראבלעם, דו ווייסט ביסט נישט קיין מחנך, נעמסט א פרעמדע מענטש און דו רייסט אים אראפ פאר גארנישט צוויי שעה אויף א האטליין, וואס האב איך געוואלט דא? וואס האב איך געוואלט? איך האב געוואלט אז די קאמיוניטי זאל זיין קלין, אז מען זאל וואטשן די קאמיוניטי, דעטס אלל וואס איך האב געוואלט, ווי קומסטו מיך אראפצורייסן? ווייל מ'האט דיר באצאלט? נע, ווייל דו האסט געוואלט דיין שייגעצשטיק באהאלטן. דאס הייסט זיך געבאדן אין יענעמ'ס בלוט, און דאס טאר מען נישט. באדן זיך אין יענעמ'ס בלוט טאר מען נישט. און ער האט אנגערייצט, און נאכדעם זענען געקומען די רבנים און מ'איז ארויסגעקומען מיט א בריוו אויכעט, און פארטיג. ניין ניין ניין ניין, דאונט לעט הים געט עוועי וויט איט, ער מוז ארויסגיין פון דארט. איי קען זיין אז ער וועט טאטשן א בחור וועט ער זיך אויך באדן אין זיין בלוט אין דעם בחור'ס בלוט און קען זיין ער האט שוין געטאטשט ווייל איך האב ביז יעצט בין איך נאכנישט געפארן ראנג ביז יעצט האב איך אראפגעלייגט א הנחה ווער ס'טשעפעט מיט נחום ראזענבערג איז א ווערי גוד ריזען פאר דואינג איט הי העז אלל דע רייטס פארוואס ווייל ער איז א חזר און זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען זייערע חזר'יי דאס אלעס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וועגן דעם ענין פון מקוואות ס'איז אויכעט מורא'דיג נעגלעקטעד קודם כל. כ'האב ענק שוין געזאגט זייער אסאך מאל אז ס'איז דא אן ארגענעזעישן, ס'איז דא אפאר, איינע הייסט מקווה יו עס עי, נאכדעם איז דא דארטן פאר די רוסישע מקווה, ס'איז דא אן עקסטערע ארגענעזעישן, און נאכדעם איז דא א דריטע ארגענעזעישן פאר יוראפ. איך וויל ענק זאגן, ס'זעט אויס פונקט אזוי ווי די הכשרים, ס'איז גארנישט כשר, ס'האט גארנישט צו טון מיט הכשר, מ'שנארט געלט, און. ווען מען גיסט איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז דא פיקטשערס ווי ס'איז דא דער לאקעל רב, כ'וואלט געוואלט וויסן וואס דער לאקעל רב פארשטייט צו מקוואות, נאכדעם דארף זיין א מענטש וואס ער זאל מכשיר זיין די מקווה, ס'דארף זיין א מוסמך'דיגע רב, ווען ס'קומט מכשיר צו זיין א מקווה קען מען נישט איבערלאזן די מקווה סתם אזוי, מען מוז דארט זיצן ביז ס'פילט זיך אן מינימום די ערשטע פערציג סאה, טאמער איז ער נישט דארט געווען ביז ס'האט זיך אנגעפילט די ערשטע איין און צוואנציג סאה האט ער ערנסטע פראבלעמען. נאך איין און צוואַנציק סאה, אפילו ס'איז שוין עולה דאורייתא, אויב ס'איז אריינגעקומען נאר בהמשכה, איז רביה בהמשכה איז שוין אביסל לייכטער. אוודאי קיינער פארלאזט זיך נישט אויף דעם, אבער ס'איז לייכטער. יעצט, ס'איז דא א ראב"ד אז טאמער ס'גייט איבער נאכדעם די פֿערציק גייט עס צוריק צו דעם פסול, אבער איך וויל יעצט נישט אריינגיין אין די הלכה, אבער עכ"פ, א רב וואס איז נישט דארט געווען ביי די מינימום די ערשטע פֿערציק סאה אדער די. רוב, דאס הייסט איין און צוואַנציק, די מקווה איז א פסול'ע מקווה לכל הדעות, ווייל דו ווייסט נישט וואס איז געשעהן, דו ווייסט נישט וויאזוי ס'איז אנגעפילט געווארן, איך האב אסאך מאל געהאט אז א שכן פון נעקסט דאר האט ארויף געגאסן וואסער פון זיין באלקאן, פון זיין פארטש, ווייל ער האט נישט געוואלט גיין אויסגיסן די ביסל קאווע וואס ער האט געהאט, האט ער אריין ארויס געגאסן עס אויף אויף יענעם, איך מיין אין די לופט אריין, און דאס איז ארויף געפאלן אויף מיין דאך. ס'דא נאך אזויפיל און אזויפיל פראבלעמען, ס'איז אנבעליוועבל. סאו ווען ס'זאל אמת'דיג זיין א השגחה ביים גיסן, ס'זאל נישט זיין נפרד מקרקע עולם וואס דאס איז איינע פון די גרעסטע פראבלעמען היינט אין גיסן מקווה'ס, מ'לייגט א פלעסטיק אונטער דעם, מ'מוז לייגן ביי לא, און די גאנצע מקווה האט א דין פון א אמבטי גדולה ווי כלי בתלוש, אזוי מבואר מנחת יצחק. און ר' מאיר בראנדסדארפער ברענגט אריכות אויף דעם, אלע ברענגען זיך. עכ"פ, למעשה איז טאמער איז דאס נישט דארט דא א מענטש איז עס א פראבלעם. נאכדעם איז ביים גיסן דארף אויך זיין ווייל ס'מאכט זיך אסאך מאל געוויסע פראבלעמען, מ'מוז מאכן זיכער אז די נקב השקה שטייט גראד נישט שיף ווען נישט איז עס קטפרס און געווענטליך די פרעימס די העלצער וואס ס'דארפן מאכן אז ס'זאל פארעמען די בורות די רוקן זיך ווייל ס'איז נישט די זעלבע סייז און ממילא פושט פון אונטן די סעמענט ארויף, דאס מוז מען בשעת ווען מען גיסט מוז מען דאס נאך האלטן אינמיטן פאררעכטן, און ס'איז דא רבנים וואס ווייסן דאס אויך נישט אפילו, באט למעשה ווען ס'זאל אמת'דיג זיין א השגחה ווי ס'דארף צו זיין וואלט די מקווה יו עס עי לויט וויפיל מקווה'ס זיי געבן איין אז זיי בויען, וואלטן זיי געדארפט האבן כאטש א סטעף פון צען פופצן ערנסטע רבנים ארומפליענדיג איבער גאנץ אמעריקע. און ווי איז עס? דאס בלייבט גייט פאר דעם באלעבאס אין טאש אריין, ער האט נישט קיין רבנים מכשירים די גאנצע צייט, הו קעירס אז די גיטין קען מען קען שוין חתונה האבן אן א גט און מען קען עסן טרייפע פלייש, מאכט ער א חשבון לאמיך מאכן געלט אויף מקווה'ס און איך וועל אויכעט נישט צושטעלן א הכשר. און דאס איז וואס דא געשעהט די גאנצע צייט. יעצט, זיי האבן געגרינדעט מקווה יו עס עי מיט נאך מקוואות ווייל איצעלע פימפ האט זיי מסביר געווען אז נחום ראזענבערג האט איינגענומען די מקוואות און מען מוז אים אראפברענגען ווייל ער רעכנט זיך נישט מיט די התאחדות מיט אונזערע אלע רבנים סאו בקיצור האט ער געמיינט ער גייט מיך אראפברענגען און איך וועל אריינגיין ווייסטו דא אזא דאגי האט אזא קליין דאג האוז האט ער געמיינט איך וועל דארט אריינגיין ווייל איצעלע פימפ וויל אזוי ניין ניין ניין ניין איצעלע פימפ

קומען דא ער געזעסן דריי פיר טאג ער געזעסן דא פורים ער האט אלעס דורך געקוקט און ער האלט אז ס'פסול דאורייתא וויאזוי קענט איר ער געקומען אין איין מינוט ער געזאגט ס'כשר זאגן זיי וואס האט ראזענבערג האט דאך געזאגט ס'פסול זאגט ער ראזענבערג איז א פלאמבער איז שייגעץ דו ביק עפעס לעצטנס נאך יענע מלחמה ביסט עפעס אראפגעגאנגען אינגאנצן פון די מעפ כ'הער נישט פון דיר מ'זעהט נישט פון דיר האסט דיך אויפגעהערט צו מישן אין אלעם און דאס איז די זאך ביי די מקוואות ס'איז מוראדיג אנקאנטראלד. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, דער האטליין קומט אריין פון אן אנדערע סטעיט, די גאנצע צייט קומט עס אריין פון אן אנדערע סטעיט, איך בין נישט אין ווילימסבורג, היינט איז א פאסט טאג, עשרה בטבת, איך בין בכלל נישט אין ווילימסבורג. אה ער איז א ליגנער איך האב אים דאך געזעהן דא גיין, יא ער דאך אריינגעקומען אין קליימער אין סאטמאר נעמען זיין טלית און תפילין וואס ס'ליגט שוין דארטן צען יאר וואס קיינער האט עס נישט געטאטשט, אלט אזיאטישע מארמאראשע פערד. איינע פון די זאכן וואס דאס האט אויפגעטון די אלטע אזיאטישע מארמאראשע פערד פערדישער וועג איז אז די יוגנט היינט גלייבט אין גארנישט וואס די קהילה פארקויפט, מען דערציילט די רעבע זכרונו מיט לברכה, ס'איז סאטש ע דזשאוק, ליידער ס'איז געווארן א גרעסערע דזשאוק ווי ביי די פרייע חברה, די פרייע האט נאך רעספעקטירט דעם הייליגן דברי יואל, די מזרחי האט אים נאך רעספעקטירט. אונזער עולם לאכט, אונז ווייסן וואס איז פארגעגאנגען דא מיט די רעבע מיט זריל גליק און מיט די אלע ארום און ארום די שקצים ארום און ארום דעם רעבן איז במילא מען גלייבט היינט גארנישט זאגט די רעבע האט געזאגט זאגט מען יא זריל גליק האט געזאגט מען גלייבט שוין היינט נישט מען ווייסט אלעס קומט פון זריל גליק די רעבע האט געטיילט קוואדערס פאר די קינדער איז געווען א קוואדער פון טו טאוזענט פרעגט איין יונגעל די רעבע האט דאך שוין נישט געלעבט זאגט ער די רעבע האט געהאט א ווייטן בליק. ס'א גוטער דזשאוק. ס'א אזא גוטער דזשאוק אזוי ווי די בהמה פלייש זענען כשר. און אזוי ווי אזא גוטער דזשאוק ווי זריל גליק איז געווען אן ערליכער שוחט. ס'איז זעלבער דזשאוק. און דאס האבן מיר זיך אונז אליינס ערווארבן אזא געפערליכן נאמען. די יוגנט, די, לאמיר זאגן פון טוירטי פייוו און יונגער, די לאכן היינט פון אלעם. נו דאס איז דער אלטער אזיאטישער וועג. סאו איצעלע פימפ האט געהאט פראבלעמען מיט נחום ראזענבערג איז ער געגאנגען ער האט אנגעדרייט ער האט געטוהן עס האט אים גארנישט געהאלפען ווייל דעי אפער צען פראצענט דעי וואס זיי ווילען טאקע האבען כשר'ס דעי רופען מיך היינט אויכעט און זיי רופען נאר מיך כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל מען האט מיך איבעראל גערופען אפילו די עדה צו עטליכע מקווה'ס האבן זיי מיך גערופען איז למעשה דא בין איך יעצט. אויף א מקווה. איך בין געקומען דא און כ'האב אויסגעלייגט די געלט פאר א קאר, און איך פאר מיט א קאר, ווייל טאמער ס'איז נישט ווי מ'זאגט צו ווייט, צו בערך צען צוועלף שעה מיט א קאר, פאר איך אייביג מיט א קאר, ווייל כ'קען אמאל ענדיגן שנעלער, קען איך שוין צוריק פארן, כ'בין אויפן וועג צוריק, איך דארף נישט ווארטן אויף א פליגער, טוישן א טיקעט, און בכלל די עירפארט ס'איז היינט א גרויסע העסל. עניוועי, בין איך דא באקוקן וועגן א מקווה, קום איך אן דא אין די שטאט, און די רב איז אראפגעקומען, און ער געבט מיר א ברייטן שלום עליכם, איך געב אים צוריק א ברייטן עליכם שלום, און נאכדערויף קומט ארויס די רעבעצן און זי געבט מיר אויך די הענט, זי וויל מיר אויך געבן שלום עליכם. יעצט דו רעדסט דא פון אן ארטאדאקסישן רב, וואס כ'האב אים געפרעגט פון וואו האסטו סמיכה פאר איך בין געקומען אים בויען א מקווה, זאגט ער ער איז א תלמיד פון מירער ישיבה אין ירושלים. שוין, די רעבעצן וויל מיר געבן שלום, זאג איך איר הער אויס, נארמאלערווייז טאר מען דאך נישט געבן פאר א פרוי שלום, זאגט זי, ניין ניין דארפסט זיך נישט זארגן איך האב נישט יעצט מיין צייט, איך בין, זי מיינט צו זאגן זי איז יעצט נישט קיין נידה, זי איז בטהרה, הער הערט, זאג איך איר בטהרה אדער נישט בטהרה האט צוטוהן מיט דיין מאן, דאס האט נישט צוטוהן מיט מיר, מיר טארסטו קיינמאל נישט געבן די האנט. נאכדעם זאג איך איר איך וויל דיך פארשטיין, קומט א רב פון ניו יארק, און ער איז א מקווה רב, ס'איז דאך נישט קיין חילוק, ער איז א פערזענליכקייט והא ראיה דו האסט דאך אים גערופן, דו האסט דאך באקומען מיין טעלעפאן אז איך בין דער מענטש וואס קען דיר בויען א גוטע כשר'ע מקווה, נו איך פארשטיי נישט, נו. וויאזוי האסטו א חוצפה מיר צו געבן די האנט? עניוועי, נאכדעם זאג איך דעם רב, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, איך האב גרויסע צרות וואו איך וואוין, מ'האט מיך געלייגט אין חרם, איך זעה דא איז א שיינע געגנט מיט אלעם, איך וואלט מיך געוואלט דא קויפן א הויז אדער רענטן אן אפארטמענט, איך וויל מיך דא באזעצן, דא געפעלט מיר מורא'דיג דאס פלאץ. פרעג איך אים וויפיל קאסט דיין הויז? זאגט ער, מיין הויז קאסט הונדערט אכציג טויזענט דאלער, זאג איך אים פיין, אפשר קען איך עס זעהן אינעווענדיג, ער זיכער, קומט אריין און ער נעמט זיך מיר ווייזן דאס הויז, די קאך, און נאכדעם גייען מיר אויף אויבן ביי די בעדרום, זעה איך ער האט איין גרויסן בעט, ער האט נישט קיין צוויי בעטן, יעצט די ציל פארוואס איך האב אים געזאגט אז איך בין אין חרם און איך דארף איך זוך וואו צו וואוינען איז געווען דאס ווייל איך האב נישט געקענט זאגן קען איך זעהן דיין בעדרום ווייל ער'ט מיינען איך בין א סעקס פריק. האב איך אים געזאגט שוין אזוי איך וויל זעהן, און ער האט מיך אריינגעפירט אין בעדרום און ער האט איין גרויסן בעט, פרעג איך אים זאג מיר ווען דיין פרוי איז נישט ריין טאר מען דאך נישט שלאפן אין איין בעט, ס'דאך איינער פון די יסודות אין הלכות נידה, האט ער געזאגט נעם א רולער, האסט דאך דא א רולער, מעסט אויס וועסטו זעהן אז דאס איז זעקס פיס ברייט. ס'טייטש אזוי, ווען זי איז נישט ריין שלאפט זי אויף איין עק בעט און איך אויפן צווייטן עק, ס'איז דאך אזוי ווי צוויי בעטן, וואס א חילוק אז ס'האט עפעס אינמיטן צו נישט, און ווען זי איז יא ריין דעמאלטס שלאפן מיר ביידע אינדערמיטן אינאיינעם. אפילו אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל וואס איז געווען מיט ביידע פיס אויף די וועלט האט אויך נישט פארשטאנען נאך אזוי קלאר די חזר'ישע וועלט, כ'וויל ענק פארציילן א מעשה, דער רבי פלעגט גיין צו אלע יולדת'ס ווינטשן מזל טוב, א יולדת זעט נישט אייביג אויס געהעריג צניעות'דיג אנגעטוהן, איך מיין עטס וועטס פארשטיין. ישראל האגער עמיצער איז דאך אויך אמאל געווארן היי ענד עקסייטעד ווען ער האט געזעהן אז די יולדת געבט צו זייגן. און אזא מין זאך האט ער דאך נישט געזעהן. איז במילא איז ער משוגע געווארן און טראנגען צו טאטשן די פרוי בהוד יופיה. דער זון נעבעך משוגע געווארן. עניוועי. איז למעשה דערציילט מען ווען דער רבי איז אמאל אריין געגאנגען האט ער געזעהן ווי ס'איז געווען איין בעט. בעט, און דעם רעבען האט זיך צוגעדאכט ס'איז צוויי בעטן האט זיי צאם געשטיפט, ווייל דאס אז ס'איז איין בעט איז דאס אפילו דעם רעבען נישט בייגעפאלן, ער האט געהאלטן אז ס'איז צוויי בעטן און מ'האט עס צאם געשטיפט ווען זי איז ריין, בקיצור, אדער אפילו ווען זי איז נישט ריין איז כאטש דא צוויי בעטן, האט דער רבי געזאגט, און יעצט איז פארענטפערט געווארן א גמרא וואס איז מיר אייביג שווער געווען, שטייט ווער זאגט עדות אויף א מענטש וויאזוי ער האט זיך אויפגעפירט, זאגט די גמרא, אבני ביתו וקורות ביתו. פרעגט די רבי וואס דארף מען נעמען אבני ביתו וקורות ביתו, נעמט די בעט, און די בעט איז דאך דארטן ווי יעדער ווי מען זאגט ליגט שטרעקט זיך דאך אויס, די רבי האט געזאגט נאר אזוי ווי ס'איז דא א דין אז קרובים זענען פסול לעדות ממילא אז די בעטן זענען קרובים זענען זיי פסול לעדות ווייל זיי זענען נאנט, ליטעל דיד די רבי נאו ס'איז גארנישט קיין קרובים ס'איז גאר איינער און ס'איז איינס ס'איז גארנישט קיין צוויי, און אזוי זעט אויס היינט די וועלט. און איך גיי ווייטער און איך פרעג אים ווער, וועם פרעגט איר שאלות? זאגט ער דא איז דא א שטאט וואס איז בערך צוויי אהאלב שעה אוועק פון דא, און דארט איז דא א געהעריגע בית דין און דארט איז דא אלעס געהעריג, דאס איז דא נאר ווי מען זאגט אזא סאבערבס אזוי ווי א מאנסי סטייל לגבי ווילימסבורג, נישט היינט, מאנסי איז היינט אויך א שטאט, איך רעד אזוי ווי ס'איז געווען צוואנציג יאר צוריק. שוין, זע איך זיך שוין ווי איך האלט מיט דעם רב. בקיצור, זאג איך פאר דעם רב, איך וויל אייך עפעס זאגן. איך וויל אייך א מקווה נישט בויען. איך מיין, ס'איז אפגערעדט, איך קען נישט בויען א מקווה פאר א רב וואס ער האלט נישט טהרה, אזוי אויפ'ן עכטן הלכה'דיגן וועג. נאר איך ווייס דאך וואס גייט זיין דער סוף. ס'איז דא ארגאניזעישאנס וואס זיי בויען מקווה'ס, דעי דאונט גיוו א פלאינג הוט, זיי וועלן דיר קומען בויען, דאס צוגעבן אפאר דאלער, זיי וועלן דיך לאזן נוצן זייער נאמען. איך וויל דיר זאגן, דו שפילסט דיך מיט פייער. עניוועי, דער סוף איז געווען אז כ'האב געטראפן דארטן נאך עטליכע מענטשן אין דעם שטעטל וואס זיי מופן ארויס צוביסלעך פון די גרויסע רייכע שטאט און כ'האב זיי געזאגט זאלסט וויסן ס'איז פראבלעמען און היינט איז א פאסטאג בין איך געבליבן דא ווייל איך פאר א וועג פון דריי שעה צו א גאר א גרויסע שטאט וואס ס'געהערט אין די סטעיט. און דארטן גיי איך טרעפן די רבנים דארט, איך קען די רבנים פון דארט ווייל מיט אסאך יארן צוריק האב איך שוין דארט געמאכט א מקווה, און קודם וויל איך קומען קוקן מיין מקווה, איך לאז אייביג איבער א מקווה מיט א רב, מיר זען וויאזוי ער פירט עס, און די צווייטע זאך איך וויל זיי מודיע זיין אז דא מופן ארויס מענטשן, און ס'איז טאקע ביליג ריעל עסטעיט אבער קיין ערנסטע רב איז נישט דא, כאטשיג ער איז א ער זאגט אז ער האט געלערנט אין מירער ישיבה, ווער ס'געדענקט מיינע האטליינס, איך האב ענק פארציילט א מעשה פון א בחור סאו איך פרעג אים ווי לערנסטו? זאגט ער אין מיר, זאג איך מיר איך זוך גראד איינעם אין מיר ווייז מיר ווי די ישיבה איז, זאגט ער איך בין שוין דא צוויי אהאלב יאר בין נאך נישט אנגעקומען איך האב נאר א דארמעטארי דא ער ווייסט נאך נישט ווי די מירער ישיבה איז לעצם ער איז דאך איז ער פון מירער ישיבה נאר ער האט גראד א צעטל יעצט איך גיי אנרופן מירער ישיבה איך האף היינט אם ירצה השם דאס צו טון אין א פאסטאג ס'נישט דא בעסער דאס צו טון אבער כאטש אנקאלן און מתקן זיין מקוואות און כ'וועל קאלן די מיר ישיבה אז דאס איז זייערע תלמידים, כ'וועל פארן היינט מירצעשעם צו די גרויסע שטאט און זיי זאגן ליסן די מצב איז זייער נישט גוט און מ'האף מיר אז מ'עט אדער שיקן איינעם א פארלעסליכן מענטש וואס ער נעמט זיך אונטער דארט צו וואוינען ס'הייסט אדער קען זיין האלט עניוועי ביים וואוינען דארט און ער וועט נעמען קער אדער טאמער נישט לאז איך מיך ארויס דערמיט. איצעלע פּימפּ זאָל שיקן איינעם, זאָל בויען. מען דאַרף גאָרנישט טון, שיקטס אים נאָר דעם טשעק, געט ער דאַך אויף פּאָרק און העם אויך אַ הכשר. רבותי, די אַרבעט אין אַמעריקע איז אַזוי שווער אין מקוואות, קיינער ווייסט עס נישט, ווייל קיינער האָט עס באמת נישט געפילט. איך האָב עס געפילט יאָרן און איך פיל עס נאָך היינט אויך. ס'נישט איך קום און דו בויסט אַ מקווה און דו גייסט ווייטער, דו מוזט. צושטעלן אלעס ארום און ארום און ווער ס'עט ווייטער זיין דער בעל מכשיר און ווער ס'עט אין דעם עוסק זיין און פון ווי עט זיין אז די פרויען זאלן האבן צו פרעגן שאלות און אויב חלילה די מקווה עט האבן א פעיליער מען דארף בויען צוויי מקווה'ס צוויי מיין איך צוויי בורות ווייל טאמער חס ושלום ס'עט זיין עפעס א פראבלעם די פרויען וואס זענען צוגעוואוינט צו גיין און חלילה אויפהערן צו גיין זיי'ן זען אז מען קען וואוינען מיטן מאן כאטשיג מען האט נאר גענומען א שאוער און ס'האט נישט א ביס געטאן יו לוז א לאט אוו פיפל איך די אלע צרות גיי איך דאך דורך איך קען דאך די אלע צרות, אנשטאטס מען זאל מאכן אן ערנסטן ועד פאר מקוואות, האט מען געמאכט א ועד מקווה יו עס עי, און יעדער טאם דיק און הערי ווער ס'וויל קען גיין שנארן געלט פאר זיי, איטס א מאני ביזנעס, דעטס אלל איט איז, איטס א מאני ביזנעס, און זענען מרבה פסול'ע מקוואות בישראל, און קיינער זאגט גארנישט, דער וואס ס'טוט עס איז אינגאנצן נישט קיין רב אויך נישט, ער איז א ביזנעס מאן, און האט נעבעך אריינגעשלעפט גוטע ביזנעס לייט, ער האט אפאר שקצים אויכעט, ער האט א לייזער עם הארץ איז ער אויכעט, אבער האט דארטן מענטשן, איינער וואס איך קען זייער גוט לעני וואסנער, זייער א פיינער מענטש, און ער האט מיטגעשלעפט זיין שוואגער וויינריב, עס איז ערנסטע מענטשן, ווי זיי קומען אריין אזא טינופת וועל איך קיינמאל נישט פארשטיין, און נאך צען אדער צוואנציג יאר וועט זיין הונדערטער מקווה'ס אין אמעריקע און עס וועט נישט זיין איין מקווה וועסט דיך קענען דערין טובל'ן, יעצט איך רעד שוין נישט מיט די אנדערע פראבלעמען אז מען לייגט אריין היינט פילטערס איבעראל, איך רעד שוין נישט פון די פראבלעמען וואס מענדעלע חזיר האט ארויפגעלייגט א גרויסן גלאז אז מען זאל נישט קענען קוקן וועגן די האר און וועגן די אלע זאכן, איך רעד שוין נישט פון די אלע זאכן, איך רעד פשוט אפן און גראד. יעצט אין ארץ ישראל איז אויך דא יעצט א מורא'דיגע פראבלעם, עס איז א פראבלעם וואס. עס האלט שוין אן יארן איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל איז דאס אויך געווען, ס'איז דא פרומע פרויען מיט גרויסע לאנגע האר און זיי ווילן נישט אז א פרוי זאל זיי באקוקן, איך זאג גרויסע לאנגע האר וועגן דעם ווייל טאמער א פרוי בדיעבד האט נישט קיין ברירה און זי איז ערגעץ אליינס און זי האט נישט ווער ס'זאל קוקן איז זאגט די נודע ביהודה אז איר מאן קען קוקן, יעצט דאס איז אויך א זאך, ס'איז אז טאמער איז נישט דא קיינער זאל קוקן און דער מאן איז אויך נישט דארט,

האלט אז דאס איז נישט קיין צניעות, פארשטייסט? כ'האב געוואלט וויסן ביים ביעטש, ביים ים, ווען זי טוט זיך איבער דעם בגד ים דארטן אין די בודקעלע, וואו ס'זיצן דארט צוואנציג דרייסיג פרויען און יעדער טוט זיך איבער, צו דעמאלטס איז עס יא צניעות'דיג, נאר אז דער בעל דבר פירט שוין אזוי, דער אייבערשטער וויל אונז ברענגען משיח'ן, מאכט ער וואס ער קען אז חלילה ס'זאל אויפרעגן דעם אייבערשטן.

און די טעלעוויזשענס קומען אריין און זיי כאפן דארטן פיקטשערס, מען קען זעהן פיקטשערס, ס'איז ממש א גרויל וויאזוי זיי מעגן כאפן אזאלעכע פיקטשערס און עס ארויפלייגן אויפן טעלעוויזשען, ס'איז אנבעליוועבל, אבער דאס אלעס מעג מען, נאר אז א פרוי זאל קוקן אויף צו מען האט זיך גע'טובל'ט געהעריג, דאס איז א פראבלעם, יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'דא צוויי זאכן פארוואס א פרוי איז אין די מקווה, א קוקערן. איינס איז, זי העלפט אביסל צו צומאכן די פרוי זאל זיך קענען ארום שניידן די נעגל, אנדערע זאכן, זאל נישט דארפן גיין צו טיף, ווייל נישט יעדער קען די הלכות, און די זעלבע פרוי באקוקט איר אין רוקן צו זי האט נישט קיין חציצות מיט אלע זאכן, יעצט דעיס איז איין זאך, די צווייטע זאך פארוואס ס'איז דארט איז, ווייל אין שולחן ערוך שטייט אז ס'מוז זיין א אישה גדולה זאל מוז זיין נאך די בת מצוה, וואס זי זאל זעהן צו די האר זענען נישט ארויף געקומען, פונעם וואסער, ס'הייסט ס'איז געווען איממערסד אין די וואסער, געטובלט, און אין די זעלבע צייט זאל זי זען צו אלע חלקים פון גוף זענען געווען געטובלט, למשל די קאפ, אמאל פילט מען נישט, מ'מיינט ס'איז שוין אריין אינגאנצן, דערווייל איז עס נאך נישט אריין. געדענק א איד פלעגט זיך אלץ טובל'ן ש"י טבילות פלעגט ער זיך אזוי שאקלען, די קאפ איז אים געווען אינדרויסן, ער האט געמיינט נעבעך אז יעדעס מאל גייט עס אריין, דאס דארף מען קוקן. יעצט, די ליבאוויטשער טובל'ן זיך כדאג, זיי גייען אראפ ביז אונטן אין די מקווה און זיי זענען אזוי ווי א פיש, א דאג איז. דאס איז זייער גוט, למעשה אבער ס'איז געווען אסאך גדולי אונגארן וואס האבן געהאלטן אז ס'איז א שאלה אויף די טבילה, פארוואס? ווייל זיי האבן געהאלטן, די גמרא זאגט אז א כהן קען נישט זען צוויי נגעים מיט איין מאל, ער מוז יעדן נגע עקסטער באקוקן, איז במילא טענה'ן זיי אז וויבאלד ביי ליבאוויטש זיי גייען טאקע טיף אראפ, אבער דארט דארף מען קוקן צו די פיס האבן זיך נישט אויפגעהויבן סיי די, אז דו ביסט אויסגעסטרעטן ווי א פיש איז ביי די פיס קען זיין א פראבלעם, ביי די קניען קען זיין א פראבלעם, ס'איז נישט געווען אינגאנצן אונטערן וואסער, ווייל זיי מאכן נישט די וואסער אזוי הויך ווי אונז פיר פיס, אז מ'קען זיך חלילה דערטרענקען, זיי מאכן נידריג. און נאכדעם איז א פראבלעם די האר, טענה'ן זיי אז א כהן קען נישט זען צוויי נגעים, וויאזוי קען א קוקערין זען די אלע פלעצער ווי ס'קען זיין א פראבלעם אז ס'איז ארויסגעקומען העכערן וואסער, איז במילא איז אין דעם געווען א גאנצע קאנטראווערשל אישו. יעצט די היינטיגע ליובאוויטשער מאכן יא פֿיר פיס הויעך די מקוה אזוי ווי אונז, און מ'גייט טאקע זייער טיף אראפ, איז אפילו ווען זיי האבן לאנגע האר און ס'גייט אזוי טיף אראפ אז מ'זעט כמעט נישט די מענטש, איז במילא איז דאס זייער גוט. יעצט. דעיס זענען די צוויי זאכן פארוואס מען דארף א קיקערן. יעצט דעי קיקערן וואס זי קוקט די חציצות און זי העלפט צו שניידן מיט די אלע זאכן, דעיס איז כמעט שוין היינט נישט דא אין די גאנצע וועלט, און אין ארץ ישראל איז עס זיכער נישט דא. איי ס'איז דארטן דא א פרוי אבער זיי זאגן מיר די קיקערנס, נאר קיינער רופט זי נישט ווייל בעיסיקלי א פרוי וויל נישט מען זאל זי קוקן אין די בעק און וואטעווער. יעצט דעיס שטייט נישט ממש אין שלחן ערוך אז ס'מוז זיין ווייל סוף כל סוף, מען קען מיט די הענט פילן, און היינט איז דא שפיגלען, איז נישט, כ'מיין מען קען נישט זאגן אז אויף דעם דארף מען גיין אין א מלחמה, ווי מען דארף גיין אין די מלחמה איז אויף דעם סעיף אין שלחן ערוך אז עס מוז זיין א אישה גדולה זאל קוקן ווי זי טובל'ט זיך, און דעיס ווילן זיי יעצט מבטל זיין, יעצט מען האט זיך אזויפיל געקריגט און געשלאגן און גערצחנ'ט, די רבנים, מען זעט עס אויף טעלעוויזשען ווי זיי פייטן, ס'איז אלץ רבנים וואס איך קען ווייל זיי זענען אין מקוואות די גרעסטע מומחים, זיי פייטן און זיי טענה'ן צו די פרויען דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, איך פארשטיי וואס דו זאגסט, דו ווילסט נישט, אבער דו קענסט נישט איבערמאכן תורת משה, די תורה שטייט דאך אזוי, ממילא רייסט מען זיך ארום און ס'איז לעבעדיג. די וואך האבן זיי מחליט געווען אז דער בגץ גייט פסק'נען, זיי זאגן אזוי אז איינער זלמן לייב קען זיצן אין בגץ, נו פארוואס זאל מען אונז נישט גיין אין בגץ? קיצור די וואך איז געבליבן אז ביז דריי וואכן געט די בגץ ארויס א פסק, יעצט די בגץ עט זיכער ארויס געבן א פסק ווימענס ליבערעישן און זיי האבן רעכט זיך צו טובל'ן וויאזוי זיי ווילן. און די אלע יארן וואס מ'האט זיך געשלאגן און מ'האט געבויעט מקווה'ס און מ'האט געטון פאר טהרת המשפחה, דאס גייט גיין יעצט דאון די טובס, וואס גייט זיין די סוף? אזוי ווי יעדע אידישע זאך, הער אויס א זיצעלע פומפ מיט אלע רבנים מעגן אלעס טון, און גוטן דארף מען שוין אויך נישט האבן, און ווער, כ'מיין וואס איז שוין? עניוועי, יעצט איך וויל סתם אזוי זאגן, א גרויס חלק פון די מלחמה וואס האט זיך אנגעהויבן איז אויכעט א פראבלעם מיט די בלניות, די בלניות זענען באצאלטע מענטשן, און זייער אסאך פון זיי, דעי דזשאסט וואנא געט דעיר דזשאב דאן, און א גוטע נאכט און איך גיי אהיים שלאפן, כ'האב ענק אמאל שוין פארציילט א מעשה מיט רב וואזנער, ער האט מיר געזאגט מ'זאל עס מפרסם זיין. פון א פרוי פון א בלנית א פרוי איז געקומען אביסל שפעט האט זי געזאגט כ'האב שוין נישט קיין צייט יעצט ווייל איך דארף שוין אהיים גיין זאגט זי כ'באצאל דיר עקסטער ניין זאגט זי מיין מאן איז א ספרדישע חיה און ער וועט מיר אנהאקלען די ביינער אויב איך בין נישט געווען אין מקווה און ער וועט אפילו נישט קערן און ער וועט וואוינען מיט מיר אלץ נידה די פרוי האט נישט געקערט עניוועי זי איז אהיים געגאנגען פאר איר מאן האט זי געזאגט זי איז געווען אין מקווה ווייל פרובירן זאל זי זאגן אז זי איז נישט געווען ער הרג'עט זי עניוועי און זי איז שוואנגער געווארן. און שטעל דיר פאר, זי האט געהאט א קינד אַכצן יאר שפעטער, דער קינד איז געווען א גנב, א גזלן, ער האט גענומען א פרוי, און זי האט געהאט א קייטל, א גאלדענעם קייטל, ער האט זי דערווארגן דערמיט און האט אראפגעריסן דאס קייטל. למעשה, ס'איז געקומען דערצו, און ס'איז געווען א משפט, און די מאמע איז דאך געקומען דעפענדן איר אַכצן יעריגן זון, האט זי געזען ווי? פון וועמען רעדט מען? פון די זעלבע בלנית וואס האט זי דעמאלטס אַכצן יאר צוריק נישט געלאזט גיין צו די טבילה, און דאס איז דאס קינד וואס איז נעבעך געבוירן אן א מקווה, און ממילא האט ער נעבעך צוריקגעצאלט ווייל ער איז נעבעך א א אן אינאסענט וויקטים, ער איז א בן הנדה ער קען נישט מצליח זיין פארוואס? פאר איין טעם ווייל די מאמע האט געוואלט גיין אין מקווה און די בלנית האט נישט געלאזט, יעצט איז דא בלניות. וואס זענען אבער זייער געטריי, איך קען אסאך ספרדישע בלניות, כ'קען אסאך סתם אשכנזישע בלניות, כ'זאג ענק דעם אמת, איך קען נישט פארשטעלן אין וואסער א הויכן היכל זיי וועלן זיצן, איך ארבעט דאך מיט זיי, כ'טויש זיי מקווה'ס, ס'איז אנבעליוועבל און וואס דו זאגסט זיי פאלגן זיי. סא, יעצט איז אזוי, ס'אבער דא אסאך וואס זענען סתם ווייל זייער פראסט, איך האב ארויסגעווארפן פון אמעריקע צענדליגע ווייל זיי האבן זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין. יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א דין אז מען טובל'ט א גר, א גיורת אויך די זעלבע, עס מוז שטיין א בית דין און זען ווי זי טובל'ט זיך אין וואסער. יעצט ס'איז דא צוויי וועגן ווי אזוי מען קען, די בית דין קען, קוקן. איין וועג איז אז ער האט אפן ביידע אויגן אזוי מיט א גרויסע פארגרעסערונג גלאז אויכעט מיט א בריל, און ער קוקט ווי אזוי זי גייט אראפ יעדן סטעפ אין די מקווה, ער האט אפען די טיר אזוי ווי בערי פרוינדעל, בערי פרוינדעל פון וואשינגטאן, נאכדעם איז דא איידלע רבנים, כ'האב געזען וויאזוי זיי טובל'ען, ס'איז אנבעליוועבל די איידלקייט, דו זעהסט גארנישט, די פרוי גייט אליינס אראפ צו טבילה, זי גייט מיט א חלוק, זי שטעלט די חלוק אין די זייט און זי גייט אראפ, זי איז אינעם וואסער און מ'זעהט גארנישט, אין פעקט זי איז אפילו אויסגעדרייט צו אזא פאזישאן וואס. אפילו ווען די רבנים קוקן זעען זיי עט מעקסימום די זייט, זיי זעען נישט די פראנט און נישט די בעק, די זייט, און און זי רופט די רבנים זאלן אריינקומען און זי געבט זיך א טובל און די רבנים קוקן צו זי טובל'ט זיך כשר צו די האר שטארט נישט ארויס און צו דער גאנצער קאפ גייט אריין אונטערן וואסער און זיי האבן גארנישט געזעען מער ווי א קאפ וואס האט זיך אריינגעטונקען און ס'האט געהאט אביסל האר. דאס אלעס וואס זיי האבן געזען, זיי האבן נישט געזען די פראנט פון די פרוי, נישט די בעק פון די פרוי, זיי האבן גארנישט געזען. דאס איז ערליכע רבנים. דארטן וואו איך גיי אין די איסט סייד איז דא זייער אסאך טבילת גרים, ס'איז א כשר'ע מקווה, איך האב עס איבערגעפיקסט, און אסאך מאל טובל'ט מען די גרים גראד אינדערפרי, און די גיורות אויכעט. איז קען מען זען א חילוק? צווישן דעם בית דין און יענעם בית דין, איינער איז אינטערעסירט צו זען וויאזוי די פרוי זעט אויס ווען זי איז אויסגעטון, און איינער איז אינטערעסירט צו זען צו די האר איז נישט ארויס פונעם וואסער בשעת טבילה און צו ס'איז געווען אריינגעלייגט אינגאנצן אונטערן וואסער בשעת טבילה. מ'קען זען א חילוק צווישן רבנים. עניוועי, איז למעשה, איך טענה צו די בלניות שוין יארן, ווען עטס זאלט'ס ענק אויפגעפירט מער בצניעות, וואלט נישט געווען קיין פראבלעם אז א פרוי שעמט זיך צו טובל'ען פאר יענעם, ווייל בעיסיקלי זעהט זי גארנישט, ווען א אישה נידה טובל'ט זיך לנידותה, זי טובל'ט זיך זאל ווערן ריין, זי גייט אראפ מיט דעם חלוק, זי שטעלט עס אין די זייט, זי איז אויסגעדרייט אויף וועלכע פאזישן זי וויל, ס'קען זיין אויף דעט אז די בלנית זאל זעהן נאר די זייט פון איר, נישט די פראנט, נישט די בעק, און זי געבט זיך א טובל, יעצט די בלנית איז נישט דארט ווען זי גייט אראפ, און אויך נאך די טבילה, זי געבט א זאג טהורה, וואקט זי ארויס און שטייט נישט און קוקט וויאזוי יענע זעהט אויס זאלסט וויסן אזוי אזוי ווי אונז האבן ליב צו זעהן א פרוי נאקעט האט א פרוי אויך ליב צו זעהן א פרוי נאקעט ווייל דאס הייסט א לעסביען נישט יעדע פרוי אבער סאיז דא אזא זאך שטייט זי און זי באטראכט זי און זי קוקט ווי גרויס זי איז און ווי קליין זי איז דעטס אלל חזיריי און וואנס יו געט אינוואלווד אין דעט האבן די פרויען אן ערנסטן פונקט. אונז פילמיר אינטימידעיטעד. יעצט איך וויל אייך עפעס פרעגן, פארוואס ווען איר גייט אין א מענער מקווה זעהט איר ס'איז דא מענטשן חזירים זיי קענען זיך אריינפארקן אויף די וואנט פון די מקווה און קוקן יעדער ווער ס'קומט אראפ? ווי האט דער זשופניק געזאגט פאר עפשטיין? ער פלעגט קוקן דרײַ שעה צו יעדער האט אן ערווה, פלעגט ער אים פרעגן ווי זאגט מען האט דער דורכשניטליך איז דא יעדער געמל'עט. אפילו פאר בחורים איז דאס זייער א שלעכטע געפיל, אפילו יונגעלייט דעי דאונט לייק דיס. סאו ווען איך בין יעצט געווען אין ארץ ישראל האב איך געזאגט א דרשה פאר די רבנות אנטיל יו דאונט טרעין דיס פיפל וויאזוי זיי זאלן קוקן אויף א פרוי ווען זי איז אויסגעטון און זאגן טהורה אנטיל דען זענען זיי גערעכט אנפארטשענעטלי דעי קאוד בי רייט ס'איז דא אסאך מאל שוואנגער פרויען אויכעט זיי גייען אין מקווה ווייל זיי האבן כתמים מיט אנדערע זאכן און די פרוי נעמט זיך קוקן הא דער בויך איז שוין אזוי גרויס צו אזוי גרויס עי דעטס אלל פאר אן עקס רעיטעד מאווי, דעס איז נישט געמאכט אין א מקווה האל, און יעצט רעדן צו מיר די רבנים, ווייל כ'בין דארט געווען, איך האב זיי געזאגט דרשות וועגן דעם, זאגן זיי ליידער ליידער יו אר רייט, באט קען מען דען מאכן א יעדער זאל זיין א צדיק, עניוועי ס'האלט דארטן אז מ'גייט די בגץ, די וואס האט מחליט געווען ווער ס'געהערט די ריעל עסטעיט פראפערטי אין בני ברק, גייען מחליט זיין נאך א זאך אין תורת משה, עטס האטס א פראבלעם מיט דעם? איך זעה נישט קיין שום פראבלעם, איך זעה נישט פארוואס אהרן מעג יא נוצן דעם בגץ, און די פרויען טארן נישט נוצן דעם בגץ. דאס איז עס אז א איד זינדיגט, און דער סוף ליידט נאכדעם דעם אייבערשטנ'ס תורה. שוין, דאס איז וואס ס'גייט פאר אין די מקוואות ווארלדווייד. יעצט וויל איך ענק פארציילן נאך א מעשה מיט א מקווה. ס'איז געקומען איינער נאך געלט אין א בית מדרש, און ער זאגט ער גייט פאר מקווה יו עס עי פאר בויען מקוואות. שרייט א יונגערמאן הויעך קולי קולות שרייט ער אזוי מען זאל נישט געבן א פעני פאר די ארגענעזעישן פרעגט יעדער פארוואס נישט מקווה זאגט ער לאמיך דיר זאגן פארוואס ווען איך האב חתונה געהאט בין איך געפארן מיט מיין ווייב אויף האנימון נישט קיין פראבלעם מען מעג זיך דאך ווי מען זאגט דרייען צו פארשטיין האב איך גענוצט א מקווה וואס נחום ראזענבערג האט געבויעט און אונז האמיר אייביג געוויסט אז דער מענטש קען מקוואות און ער בויעט גוט מקוואות. ס'איז עפעס א רויטער יונגערמאן, איך מיין ער הייסט מאשקאוויטש, ער איז אייביג ברוגז ווען איך רעד אויפן ברך משה, ער זאגט ער האט אים באדינט, ער פלעגט זיין זיין גבאי, און ער זאגט אז דער ברך משה האט אמאל מפליא געווען בשבח פון נחום ראזענבערג, ס'איז געווען נאכדעם ווען מ'האט גע'כשר'ט רבי אהרן'ס מקווה, איך האב אים געזאגט איך האב דארט צוגעהאלפן, איך בין געקומען צום כשר'ן, ער האט געזאגט מ'זאל אויף מיר ווארטן, שטעל דיר פאר, מפליא געווען בשבח, דער. ס'איז א פראקטישענער, ווייל איך האב שוין געהאט מיט אים צוטוהן אפאר מאל, ווייל דוד ראזענבערג, דער פון די מצות, דער האט אמאל אנגעדרייט אז איך האב געבויעט א מקווה חבד און דאס איז נישט כשר, און דער סיגעטער האט אים געזאגט דעמאלטס, דוד, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו זאלסט זעהן ס'זאל זיין פרישע מצות און ס'זאל זיין פעיראל אין די מצה בעקערי, לאז דיך ארויס פון מקוואות, ווייל פאר איך האב עס געבויעט האב איך מסביר געווען פארן סיגעטער אז א סאטמארע איד באצאלט עס, ס'איז געווען אין ווארשע, סאטמארע איד האט עס באצאלט, אבער איך מוז בויען חבד, ווייל וועם וועם וויל איך דארט איבערלאזן צו מאכן השקה, און ער האט עס פארשטאנען און ער האט געזאגט בויע, נאכדעם וואס איז געקומען די ריש הדור האט זיך דער סיגעטער נישט געלאזט, נישט קיין מורא געהאט פאר דעם, עניוועי, זאגט מיר אלץ יענער דער סיגעטער איז מפליא בשבחו, וואס גייסטו אים אראפרייסן, זאגט דער אינגערמאן כ'האב גענוצט די מקווה, א ווייב איז שוואנגער געווארן פון די מקווה, און יעצט. נאך צוואנציג יאר שפעטער זאגט מען ס'איז גאר געווען א פסל'ע מקווה, ס'איז געווען א בעט טאב, ווער האט דאס געטוהן? איצעלע פימפ! דער שייגעץ איצעלע פימפ! ער האט געוואלט בעקן דעם דזשיבאר אין דעם מאנטריאלער פסל'ע מקווה, וואס איך האב געטראפן ס'איז געווען פסול לכל הדעות, אלע רבנים פון שטאט האבן עס געזעהן, און ער האט נישט געקענט נעמען די בזיונות, האט ער ארויסגעגעבן א בריוו אז איך בין א משוגענער מיט אלע אלע מיינע מעלות, די האול ניין יארדס. ער האט נאך דעמאלטס נישט ארויסגעגעבן אז כ'האב אפאר שיקסעס אין אוקריינע אויכעט, ווייל דעמאלטס האט מען נאך געווען פאר פייוויש מענדלאוויטש האט עס מגלה געווען. און וואס האב איך געטון? איך האב מיך נישט געפוילט, כ'בין געשטאנען אין די מקווה, און אט ווי מ'גייט אראפ צו סטעפס אראפצוגיין בין איך געשטאנען, האב פאר יעדע פרוי געגעבן א צעטל אויף דריי שפראכן, אויף אידיש, אויף ענגליש און אויף פראנצויזיש, און כ'האב זיי געזאגט איך בעט דיך נוץ נישט דעם מקווה, ווייל דער מקווה איז פסול דאורייתא, כאטשיג ס'האט א הכשר, ער איז פסול. טו מיי סורפרייז איז געווען די ערשטע נאכט, צוואנציג פינף און צוואנציג פרויען, יעדער האט אוועקגעוואקט, איין עזות פנים'קע נישט געווען וואס האט עס גענוצט, איך האב יעדע פרוי געזאגט אז איר ווילט וועל איך אייך זאגן ווי ס'איז דא א כשר'ע מקווה, נישט וואס איך בין דער בעל מכשיר אבער פאפא רב קיטשי פאפא רב איז דעמאלטס געווען דער בעל מכשיר, האבן זיי אלע געזאגט אונז ווייסן מיר, אונז גייען מיר נאר דא ווייל ס'איז נאנט, אפישעלי האט זיך עס אנגעהויבן מיט א פרייטאג. צונאכט מקווה, נאכדעם האט זיך עס אריינגעצויגן אויף א גאנצע וואך, קיין שום פרוי נישט געווען קיין מחיצה ווי אריינצומאלן, כאטשיג ס'האט א הכשר פון דזשיבאר, און ווען כ'האב פארגעהאלטן פאפא רב וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט זאגט ער מיט יארן צוריק האב איך געוואלט עס בודק זיין, האט מיר דער דזשיבאר געזאגט איך בין באלעבאס און איך לאז אייך נישט אריין, בין איך אוועקגעגאנגען, איז יעצט אז ס'האט גענוצט די מקווה האט מען עס גע'פסל'ט אויף למפרע, דאס איז איצעלע פימפ, ביי די ווידוי פון רבינו ניסים זאגט מען אזוי. את אשר אסרת, רבונו של עולם וואס דו האסט גע'אסר'ט התרתי האב איך מתיר געווען, און האב איך א בראך, ווייל מען האט ממש טריפות האט מען מתיר געווען, נאכדעם זאגט מען ואת אשר התרת, רבונו של עולם וואס דו האסט מתיר געווען אסרתי האב איך גע'אסר'ט, נו וואס איז די גרויסע בראך? איז ער א מחמיר? האב איך געטראכט דאס פיט פאר אונז זייער גוט, א פרוי נוצט א מקווה און זי ווייסט זי האט געטוהן אלעס וואס מען האט געדארפט, און שפעטער זאגט מען אז דאס איז געווען א בעט טאב, די פרוי וויל שוין מער נישט גיין אין מקווה, אין ארץ ישראל ווען אונז כאפן מיר די טרייפענע מקווה'ס איז די פרייע טשעפען מיט די פרומע, נו, האסט ארום געברענגט דיינע יאהרן, וואס? געגעבן פארן אייבערשטן א האלבן חודש, געלאפן אין א מקווה, עט די ענד אוו די דעי איך בין נישט געלאפן און דו ביסט יא געלאפן שטייען מיר אויפן זעלבן מצב, און ווער האט געטוהן דעם שייגעץ שטיק? איצעלע פימפ, דאס איז דער אלטער סאטמארע וועג אלע יאהרן, נישט פון יעצט, אלע יאהרן, און זיי האבן עפעס געוואלט דורכפירן האבן זיי אלעס מתיר. געווען, און ווען זיי האבן געוואלט איינעם באגראבן האבן זיי אלעס באגראבן וואס ער טוט, געגאנגען איצל האט ער ארויסגעגעבן אז ס'איז אמאל אויך שוין געווען פסל, אלע זיינע מקוואות זענען פסל, וואס? ווער? ווי קומט דאס צו מקוואות? וואס? אז דו האסט א פראבלעם אז איך האב דעם דזשיבאור אראפגעברענגט? צו איך האב די חזירים אראפגעברענגט? און דאס ווייזט נישט קיין ערנסטקייט, און דאס דאס איז אין התאחדות הרבנים דער הויפט רב, איצעלע פימפ, איצעלע גליק. עס האט מיר דערציילט איינער, געזעסן מיט אים אין שפיטאל, געווען נישט געזונט, איצעלע האט געכאפט א הארץ אטאק אמאל, זיין טאטע איז געקומען, רב חנוך שלום האט אים א טשעפע געטאן, נא, דאס איז ווייל מען פאלגט נישט א טאטן, האט ער דערלאנגט דעם טאטן א פראסק אין פנים אז ער האט זיך שיער איבערגעקערט, דאס איז איצעלע גליק, מיט אזאלכע רוצחים האנדל מיר אונז, רופט זיך אן דער אינגערמאן הויך, געטס נישט קיין געלט, ווייל אפאר יאר ארום. וועט איינער ברוגז זיין אויף מענדעלע חזיר אז מ'וועט אים זאגן אז ער האט געטאטשט א קינד, צו איינער ברוגז זיין אויף אז טאמער וועט מען נאכאמאל איינזעצן ברוך מרדכי'ן צו ווערן ברוגז אויף יענעם גייט מען זאגן מ'טאר נישט קומען פאראויס און מ'וועט קוקן צו ס'נישט דא איינער אין די משפחה וואס האט אמאל געבויעט א מקווה מ'וועט זאגן אלעס איז פסול זאגט ער געטס נישט קיין פרוטה זאגט ער און אויסער דעם שרייט נחום ראזנבערג זיי האבן נישט קיין רב וואס עס שטייט ביי יעדע מקווה וואס מ'גיסט ס'איז א ביזנעס מ'זאגט יעדער קען גיין שנארן פאר זיי זיי געבן פראצענט זיי געבן זייער נאמען פאר אפאר דאלער, זיי געבן אפאר דאלער אבער זיי האבן נישט קיין מענטשן, איך אליינס האב געטראפן עטליכע אין די מקוואות זיי האבן געבויעט איז קיינער נישט דארט געווען, אויף איינעם איז געווען די תירוץ אז דער ארקיטעקט האט אריין געשיקט די פעיפערס, אויף איינעם איז געווען די תירוץ אז ס'איז דא א ווידיאו און מ'וואטשט עס, וואס קענסטו וואטשן? עטס מאכט חוזק? זאגסט אין מיר, און אזוי שטייט דארטן, די תורה איז מער ווערט פון גאלד און פון זילבער און פון אלעס, שטייט אין קהלת, אמר שלמה, פרעגט די וועלט, גאנץ קהלת האט שלמה המלך געזאגט, ענפערט די וועלט אזוי, שלמה המלך זאגט אז די תורה איז העכער פון אלע גאלד מיט געלט, וועט איינער זאגן יא ווען שלמה המלך האט מיין רייכטום וואלט ער נישט אזוי גערעדט, זאגט דער פסוק אמר שלמה, שלמה איז געווען אזוי רייך, שטייט ער האט געלייגט אין ירושלים גאלד אזוי ווי שטיינער. און במילא שלמה המלך קען דאס זאגן אז די גאנצע געלט מיט איר כבוד און כבוד איז נישט אזויפיל ווערד וויפיל די תורה, תורה איז נאך אלץ העכער פון דעם. דאס זעלבע אויכעט. דו ווילסט מיר זאגן וואס דאס הייסט צו מאכן פסול'ע מקווה'ס? איך זעה דען נישט יעדן ריר ווען מען מאכט דא? א קליינע פלעסטיק קען מאכן נפרד מקרקע עולם? דו רעדסט דאך צו מענטשן וואס זיי טוען אין דעם. און דאס קען מען נישט זעהן אויף א ווידיאו. עניוועי, ס'געווען מענטשן וואס האבן געוואלט געבן גרויס געלט, קרעדיט קארדס מיט אלעם, יעדער האט דעם אינגערמאן אויסגעהערט. ס'איז געווען אין דער אלטער היים, איז געווען די נעאלאגן, אזוי ווי ביי אונז דער רעפארם, נישט אינגאנצן, ס'איז געווען אין קהילות ווי, למשל, רבי אביש'ל האט געהערט צו די נעאלאגן, געהאט נעבעך ווי צו געהערן, מ'האט אים ארויסגעווארפן אזוי מ'האט מיך ארויסגעווארפן. זעט אויס אז ער האט אויך געהאט א האטליין, רבי אביש'ל. קען זיין, איך ווייס נישט. היינט ווייס איך שוין גארנישט. על כל פנים, דאס איז דער פשט אין די וידוי. די וידוי גייט אזוי, דאס וואס דער אייבערשטער האט. גע'אסר'ט האב איך מתיר געווען, דאס איז א מורא'דיגע פארברעך, נו וואס איז די פארברעך אז דער אייבערשטער האט מתיר געווען און איך אסר? נישט די פשט ווי דו אסר'סט דו ביסט מחמיר, דו טוסט דאס זעלבע ווי איצעלע פימפ האט געטון, דער אייבערשטער האט מתיר געווען א מקווה וואס מען האט געבויעט געהעריג, כדי דו זאלסט דיין שייגעץ צו קענען בעקן, האסטו געמאכט א זאך אז דאס איז געווען טריפה, דו האסט עס גע'אסר'ט, וואס האסטו אויפגעטון? אז די פרויען וואס האבן עס נעבעך גענוצט זענען hurt, יעצט די סוף גייט זיין. אז אזוי ווי דער עולם דארף נישט קיין הכשר אויף פלייש, מען לאכט היינט, איך געב ארויס כמעט יעדע וואך אויף מיין אינטערנעט לייג איך ארויס פיקטשערס ווי די אראבער שווערצן דורך פלייש, מען זעט ווי זיי לייגן עס אריין אין די גרויסע לאסט מאשינען, ס'איז פארבויעט אונטן, מען קען מיינען די מאשין, די טראק גייט ביז אראפ, און דערווייל א נעכטיגן טאג, סאו, מען כאפט זיי און מען זעט ווי די ארץ ישראל'דיגע קאסטומס נעמט ארויס פון דארט טאנס און טאנס אוו פלייש, און ווען מען כאפט זיי נישט.

ער איז געווען פון די בעסטע תלמידים ביי ר' משה פיינשטיין, און ער האט שוין מתיר געווען מען דארף נישט קיין גט אויך נישט, דאס הייסט ער האט נישט מתיר געווען, מתיר געווען האט עס קאמינעצקי, און זאגן זאגט ער אז זיין טאטע האט עס אויך מתיר געווען, הרב שמואל קאמינעצקי ס'איז נישט קיין חילוק, אבער הרב גרינבלאט האט מסדר געווען די קידושין, סאו דארף מען שוין נישט קיין גט אויך נישט, וואס דארף שוין יא כלל ישראל? איך וויל פרעגן אן אנדערע זאך, די גמרא זאגט. היכי דמי אפיקורס דאמר מה אהני לן רבנן. אונז האלט מען שוין אסאך ווייטער, היכי דמי אפיקורס דאמר מה אהני לן התורה הקדושה, אונז זעמער נישט מקיים גארנישט וואס דארט שטייט, און מען לאכט פון יעדע איסורי כריתות, סאו וואס האמער אונז היינט אז אונז האמער מקבל געווען די תורה? אה, כ'ווייס שוין אז חמשה עשר עסט מען דעם אתרוג וואס מ'האט געשאקלט דעם לולב מיט, אה יא, עפעס איז נאך דא, רבונו של עולם קענסט זיין פראוד פון דיינע קינדער, עפעס איז נאך געבליבן, עסט נאך חמשה עשר דעם אתרוג, ווען נישט ווי וואלט געקומען אן אתרוג צו אונז? ס'איז א דזשאוק וואס די רבנים האבן געטוהן דא. סאו איצעלע פימפ האט זיך געוואלט אננעמען פארן דזשיבאווער איז ער געגאנגען האט ארויס געגעבן אויף מיר דעמאלטס מורא'דיגע מיעסע בריוון אבער איך האב מיך נישט געפוילט איך בין געשטאנען. די ערשטע נאכט איז געקומען א נומבער פון פרויען זענען אלע אוועק. צווייטע נאכט איז געקומען נאך ווייניגער. די דריטע נאכט איז געקומען דאכט זיך מיר נאך איין פרוי צו צוויי כ'האב זיי ביידע געגעבן די צעטל. די פערדע נאכט איז שוין קיינער נישט דארט געשטאנען. סוף איז געווען אז מ'האט געבויעט א נייע מקווה ווייל קיינער האט דעם דזשיבאווער נישט געטראסט. און ווייסט וואס איז געווען? מען האט געטראפן א קוואל. א ריזיגע קוואל האט מען געטראפן. סא יעדער האט עס באצאלט. און זיי די פרויען, די וואס האבן געטון אין דעם לעידיס אקזילערי האבן געוואלט דווקא אז איך זאל קומען זיין דארטן ביים בויען. און ווען איך האב מיך אראפגעזעצט ביי די פלענינג באורד געבן זיי זיך א רוף אן. הרב ראזענבערג וויפיל געלט האט אייך געקאסט צו זיין דא פֿיר טאג צו געבן צעטלעך פאר די פרויען? פרעג איך די פרוי למאי נפקא מינה? איך האב נישט גערעדט מיט איר אליין, ס'איז געווען אן ארקיטעקט, ענדזשענירס און די לעידיס אקזילערי, דארפט זיך נישט דערשרעקן. בקיצור, פרעג פרעג איך זי למאי נפקא מינה? זאגט זי, וואס הייסט אונז וויל מיר דאס אייך באצאלן, ווען נישט איר וואלט נישט געווען די נייע מקווה. זאג איך, מ'לאמיך דיר עפעס זאגן, טאראנטא דאמיניאן באנק, דאס איז די גרעסטע באנק אין מונ אין קענעדע, פון די גרעסטע, טשעיס מאנהעטן, סיטי באנק, אלע אינאיינעם, האבן נישט דאס געלט צו באצאלן די פֿיר נעכט. נאובאדי טוגעדער, איינער וואס ס'קען דאס באצאלן איז דער הייליגער באשעפער, פרעג איך סאו יו וואנא ביי איט? פאר וויפיל? פאר פופציג דאלער? צו פאר הונדערט דאלער? האהא מאכסט א דזשאוק? סאו פימפ איצעלע פימפ האט זיך געוואלט אננעמען פאר דזשיבאווער, האט ער אריינגעשטעלט אין צייטונג גאנצעטע בלעטער, און יעצט ווען ער האט אריינגעשטעלט אין צייטונג וועגן די טשיילד מאלעסטעישן האט ער אויך אויכעט, עס איז זיין נוסח אלעס, און ער האט געשריבן אויף, דער דזשיבאווער האט שוין אויף מיר געזאגט, האהאהא ס'קאסט מיך א לאך. עניוועי, איז ער שוין מודה אז יענץ האט ער טאקע געטוהן אבער דעיס האט ער נישט געטוהן. איצעלע, דו האסט ביידע געטוהן, דו ביסט ריספאנסיבעל פארן גאנצען אידישקייט, דו האסט אונז אונטערגעברענגט, און דערפאר האסטו נישט קיין נחת פון דיינע קינדער אויך נישט, און דו האסט געהאט א פארשטינקענעם לעבן, ווייל ס'שטייט למען יאריכון ימיך וכבדת את אביך ואת אמך, דו האסט קיינמאל נישט מכבד געווען דיין טאטן, האסט דיך אזוי אויפגעפירט דיין טאטן פונקט ווי דו האסט דיך אויפגעפירט צו מיר. כאטשיג איך קען דיך נישט. עניוועי, ווער ס'געדענקט פאריגע וואך האט איינער אריינגעקאלט אז ער האט גערעדט מיטן דזשיבאווער און דער דזשיבאווער האט געזאגט אז איך קען נישט קיין מקוואות. שוין, הערט אויף. כ'וויל ענק דערציילן א מעשה וואס איז געווען. ס'איז דא איינער וואס הייסט עקיבא כץ. ער איז דעם ריסקעווער רב'ס אן אייניקל. ס'איז געווען א איד ריסקעווער רב האט געהאט א זון ר' פנחס כץ און ער האט איינע פון די קינדער איז. עקיבא כץ. אויף דעם עקיבא'ן קען מען זאגן דעם זעלבן מאמר חזל וואס שטייט אין די גמרא, אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם כולו ועד סופו. אויף דעם עקיבא כץ קען מען זאגן די זעלבע זאך. קודם, ווען ער האט חתונה געהאט איז ער געווארן אן איידעם ביי זיגעלבוים, דאס איז געווען דער ווינער דיין אין בארא פארק, איז. זילבער, מענדל זילבער, האט געזאגט ער לאזט קיינעם נישט ביי דין תורה'ס. פרעמדע מענטשן, ספעקולעיטערס. איינציגן מענטש וועם ער האט געלאזט איז געווען קיווע קאץ, ווייל ער האט געזאגט ער האט אויסגעוואקסן אזוי ווי דער זיידע, דער ריסקעווער רב, ער האט א קאפ ווי ער, און ער האט, ער קען ווי ער. כ'מיין ער איז נאך יונג, אבער ער וועט קענען. ווען מ'איז געזעסן ביי דין תורה'ס, פלעגט מענדל זילבער זאגן בקיצור דעם פסק, און ער האט געזאגט שמועסט עס דורך מיט עקיבא, ער קען פונקטליך די אלע זאכן. שוין. עניוועי, ער איז געווען זייער א געלונגענער מענטש, ער האט נאר געהאט איין קליינעם חסרון, כ'האב ענק שוין געזאגט, מען קען האבן א באס וואס קאסט דרײַ הונדערט טויזנט דאלער, און אין די פראנט וויל איז דא א קליינער לאך, קענסטו נישט פארן מיט דעם באס. זיין חסרון איז געווען אז ער האט געהאט, זיין ערווה איז געווען אזא לאנג ווי אן עלעפאנט'ס נאז. זיין ערווה איז געפארן פון איין עק שטאט אויף די צווייטע אין בארא פארק, ער האט אריין גענומען קינדער ביי זיך אינדערהיים, איך קען אפאר פון מיין משפחה, קרוב משפחה, וואס האט זיי מאלעסטעט ביי זיך אינדערהיים, ער איז געפארן אמאל אויף אוקריינע, איך געדענק נאך ווי היינט, כ'האב געהאלטן אינמיטן מאכן א מקווה פאר פייוויש מענדלאוויטש, און עקיבא האט זיך מיר דארטן געדרייט. און א גוי געקומען איין מאל, איך בין געזעסן דארט וואכן, א גוי געקומען איין מאל מיט א לאנגע מעסער, א לאנגע מעסער, און ער האט מיר געזאגט, זאלסט וויסן, דער וואס ער דרייט זיך דא, איך גיי אים אפהאקן דעם קאפ. ס'איז דאך געווען פאר די אייסעס צייט, אים געוואלט אפהאקן דעם קאפ. פרעג איך אים וואס האט ער געטון, זאגט ער, ער האט געטאטשט מיין זון, ער האט געמאכט משכב זכר, און ער האט געהאט שכל, ער האט געוואוסט נאכן משכב זכר אז מ'וועט אים זוכן, איז ער אנטלאפן. ער האט מיר געזאגט ער האט אים גראדע געוואלט באצאלן געלט מיט דאלער. אבער זיין זון האט נישט גענומען, זיי נאט אינטערעסטעד טו ביקאם סעקס פריקס פאר קיוועס לאנגע ערווה. שפעטער האט זיך אנגעהויבן א מעשה אז מ'האט געוואלט אז די רעבעצין זיגלבוים, זיין ווייב, האט געוואלט א גט. זי האט געטענה'ט אז ער פלעגט קיינמאל נישט קומען אין בעדרום און וואוינען מיט איר, און זי האט אלץ געמיינט אז ער איז א הייליגער מענטש. נו, מיט א הייליגן מענטש מוז מען ליידן. אבער אז ס'האט זיך אויסגעוויזן ער איז א סעקס פריק, אויף דעם האב איך געליטן אלע יארן? נעבעך, זאגט זי, כ'וויל א גט. נו, די משפחה האט זיך דאך מורא'דיג געשעמט אז זי'ט וועלן א גט, ווייל זעגעלבוים איז דאך געווען א גרויסער חשוב'ער דיין, און ס'איז דא דא א משפחה פון רבנים, ס'איז דא דער דזשיבאו רב פון מאנטריאל, ס'איז דא דער קאץ פון דושינסקי, ס'איז דא דער אנדערער זיין ברודער וואס ער איז אין טאראנטא האט מען אים אויפגענומען א רב. כ'האב ענק שוין געזאגט, ער איז געווארן רב פון טאראנטא און נישט אין ארץ ישראל, ווייל זיין פרוי איז געווען א פראסטעטוט א זונה, יא די רעבעצן, יא יא די רעבעצן, נישט די רעבעצן'ס מעיד, די רעבעצן איז געווען א פראסטעטוט א זונה אין ירושלים, און אזוי ווי זי איז דאך געווען א רעבישע טאכטער, האט מען איר געמאכט דא רב, האב איך דעמאלטס געזאגט, ווער ס'געדענקט נאך די אלטע האטליינס, כ'האב דעמאלטס געזאגט, עטס וועטס זעהן אז משה רייכמאן וועט גיין געבראכן, דאס וואס שלמה המלך זאגט. אז כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם איז געזאגט געווארן ווער ס'העלפט צו אויכעט און משה רייכמאן האט עהם געברענגט ווייל זיין שווער רב דושינסקי דער פריעריגער ישראל משה האט געהייסן אז מ'זאל אים נעמען דא אויף טאראנטא וועגן פגם משפחה, דו רעדסט דא פון די שמוץ פון די ערד, יעצט די גאנצע משפחה האט גערודפ'ט דאס ווייבל ווייל זי האט געזאגט זי וויל א גט פון קיווען, און זיי האבן געזאגט אז ס'איז די שטערנערס. דער דזשיבויער פון בארא פארק, ער האט זיך אנגענומען פארן ווייבל ווייל ער איז אויך אן איידעם ביי זעגלבוים, ממילא איז ער געווען קרוב אל החלל און ער האט געוואוסט וואס דא גייט פאר אז דער אינגערמאן האט מצער געווען א פרוי און נישט געגעבן עונה יארן יארן לאנג, ממילא איז געווארן א מלחמה צווישן די גרויסע דזשיבויער פעמילי, א מלחמה אז ס'איז געווען א שרעק דער דזשיבויער דא. פון בארא פארק האט באקומען א סטראוק, אזא העווי סטראוק אז די דאקטוירים האבן געזאגט זיי גלייבן נישט ער'ט עס דורכמאכן, ער האט עס אויף אזויפיל דורכגעמאכט אז ער זאל קענען בלייבן א קריפל פאר די רעסט אוו היז לייף, ער האט געהאט דעמאלטס נאך א שטוב מיט יונגע קינדער, נאר נאובאדי קעירס, די היינט, אה, איך וועל טון וואס איך וויל. דער סוף איז געווען אז ער איז געשטארבן, יעצט נאך אזויפיל יארן שפעטער האט ער חתונה געמאכט דאס יונגסטע קינד. נעבעך האט איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער, פארוואס? ווייל ער האט געזאגט דעם אמת, ער האט געזאגט ליסן, מען האט גענומען א ווייבל און מען האט אומזינסט מעגן געווען, שוין. שפעטער איז געקומען א מעשה אזוי, אז רבי עזריאל גליק, דער גראבער חזיר, וואס ער האט פארפירט אונזער רעבן דעם דברי יואל מיט די שחיטה און מיט אלע אנדערע זאכן, דער גראבער חזיר איז געבליבן אן אלמן, האט רעבעצין זעגלבוים מיט אים חתונה געהאט. און נאכדעם איז געבליבן איינער פון דער משפחת הכפרי, די גרובערס. איינער איז געבליבן פון זיי אן אלמן, האט מען דאך געדארפט האבן פאר אים א ווייב, האט מען געבעטן קיווען און מ'האט געלייגט א לחץ אז ער זאל געבן א גט פאר די זעגלבוים, ווייל מ'האט פאר איר א מאן, שטעל דיר פאר, און ביז דעמאלטס האט יעדער געהאלטן אז מ'מעג לאזן א פרוי אין כבלי עיגון. יעצט דא איז געווען נאך א מעשה, בשעת ווען ער איז אוועק, דער דזשיבויער פון בארא פארק, האט מען געבעטן קיינער זאל נישט אריינקומען, האט אים געטראגן אין בית מדרש, קיינער זאל נישט אריינקומען, און די ברידער יעדער האט זיך גענומען וויינען, אבל אשמים אנחנו, מיר האבן אים געהארגעט, ער איז געווען גערעכט, מען האט נישט געטארט צולאזן אזוינפיל טעראר קעגן אים, דאס ווייבל האט געדארפט האבן א גט, יעצט וויל איך ענק פרעגן עפעס, וויפיל איז דאס אלעס ווערט? גארנישט, ער איז געשטארבן יונגערהייט, דאס ווייבל האט זיך געמוטשעט ביז זי האט באקומען א גט אסאך יארן, און עטס האטס אים איבערגעבעטן, סא ביג דיעל, וואס האט עטס דא יעצט געקענט פאררעכטן? סאו עטס רעדטס דא פון א משפחה וואס איז די סקאם אוו די ערט, אזוי ווי אלע רבנישע משפחות, סאו האט יענער בחור א, צו ער איז א אינגערמאן האט ער א גאנצען פראבלעם אז ער האט גערעדט מיטן דזשיבאור פון מאנטריאל אז נחום ראזנבערג קען נישט מקוואות, דו כאפסט וואס דא גייט פאר? דו כאפסט מיט וועמען דו גייסט דיך שלאגן און וועמען דו ברענגסט א ראיה און אן עדות? ס'איז דאך אנבעליוועבל! און דעם שייגעץ דעם דזשיבאור פון מאנטריאל האט איצעלע פימפ געוואלט בעקן. פארוואס? פאר זיינע אייגענע ריזענס, ווייל ער איז נישט קיין בעל מכשיר פאר די התאחדות, האט איצעלע פימפ אים געוואלט בעקן, און ס'האט אים אבער נישט געהאלפן, ווייל דער אייבישטער האט נישט מיטגעהאלטן מיט זיין פלאן, נאר מ'האט ברוך השם גע'פסל'ט די מקווה. און דער דזשיבאור איז א אפגעפרעגטער מענטש, און גראד נאך דעם האט זיך געעפענט א ליטווישע קהילה, אזוי האט מען דערציילט, און געזען אז ער איז אזא אויסווארף, זיך געעפענט גראד נאך דעם עפעס א ליטווישע קהילה, און יעדער ערנסטער מענטש איז אוועק פון דארטן דאווענען. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט מיט א לאנגע צייט צוריק, צוויי דריי יאר צוריק, אז ביי דעם רב דושינסקי פון ראס סטריט, און ער האט א קאנטרי, מאנטיסעלאו, דארט האט מען געארבעט געהעריג אום שבת, ווייל ס'האט געמוזט זיין פערטיג, ס'איז במחובר לבנין, במחובר לקרקע, ס'איז על שם ישראל, וויאזוי ער האט דאס געמעגט צולאזן? אה, רשע, די גאנצע משפחה זענען רשעים גמורים, ווייל אמאל האבן זיך אונז געלאזט טרעטן פון די רבנים, און היינט זענען מיר דא גרייט צוריק צו שטויסן יעדן רב, אונז האבן מיר נישט מער קיין פראבלעמען. און דער סוף איז דער עקיבא איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, און. ער איז שוין געווען אסאך פלעצער פארדעם און איבעראל האט ער מכשול געווען גוים האט אים געכאפט און דער סוף האט ער צוריק געקומען דא אויף אמעריקע און ער האט דא מכשול געווען נאך אפאר קינדער ביז ער האט געכאפט א שכן א גוי און דער גוי האט אים געוואלט איינזעצן איז ער אנטלאפן און היינט ווייס איך נישט ער איז א איד בכלל און דאס איז די משפחת הסרחי פון רבנים און דאס וויל מען אונז בעקן יעצט א מוראדיגע פראבלעם נישט נאר זיי האבן גענומען נחום ראזנבערג זיי האבן אים געוואלט אונטערברענגען נעמסט דא א מיידל א ווייבל זיגעלבוים וואס איז זי שולדיג? זי האט חתונה געהאט ווי א אידישע טאכטער און זי האט עס געמיינט ערנסט און זי האט געברענגט אפאר קינדער אויף די וועלט און אז זי זאגט זי קען נישט לעבן מיט אזא מענטש פאר צוויי טעמים, ראשית ער האט מיט איר נישט געלעבט און שנית איז זי געוואויר געווארן ער איז גאר א וועלטס חזיר און ווער וויל מיט אזא מענטש לעבן? ווער וויל זיין א סעקס פארטנער פאר אזא חזיר? פאר אזא משוגענעם? און דאס האבן די רבנים זיך קעגן געשטעלט? איך רעד דערפון באריכות ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן. א רב איז א שטראף, ער איז א שייגעץ, א מנוול, א חזיר, פאר געלט וועט ער מעוות זיין דעם דין, ער וועט נעמען א ווייבל, איר צעפייניגן. וואו איז געווען איינער פון די אלע ברידער, די דזשיבאור ברידער, די קעצלעך, וואס זאל זיך ארויסזעצן און זאגן, הער אויס, דאס ווייבל האט דאך טאקע עפעס א טענה, כ'מיין, אונז טאר מען דאך נישט האלטן אז ער איז געזעסן בחיקו פון יעדן חזר און נאכדעם איז ער געקומען ביינאכט צו איר, און אפילו ווען ער האט עס יא געטון, דאס איז דאך נישט קיין מענטשליכקייט, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן, און דאס זענען די רבנים, מ'קען זיי נישט טראסטן גארנישט. סאו יענער צעווילדעוועטער בחור האט געהאט אויפן האטליין אז ער האט גערעדט מיטן דזשיבאוער און דער דזשיבאוער האט אים געזאגט אז נחום ראזנבערג קען נישט קיין מקוואות. כ'האב דיך געוואלט פרעגן צו איך קען מקוואות צו נישט איז דאך נישט דא די אישו, דער דזשיבאוער האט געהאט א פסול'ע מקווה אלע יארן, איך האב עס געטראפן ברוך השם, כ'האב עס צוגעשפארט, מ'האט געבויעט א נייע מקווה, האסט יעצט עפעס א פראבלעם צו איך קען מקוואות צו נישט, ס'איז אינו מעלה ומוריד. יעצט בחור לעבן, כ'האב דיך געוואלט פרעגן איך זעה ביסט זייער א גרויסער עזות פנים. די גמרא זאגט מדחציף כולי האי שמע מינה, סאו כ'האב דיך געוואלט פרעגן ביסטו אפשר א קאנעדישער בחור פון מאנטריאל? קען זיין אז דיין מאמע האט גענוצט דעם דזשיבאוער'ס מקווה וועגן דעם ביסטו געווארן אזא מחוצף? און נאך א זאך האט ער שוין געזאגט, דער אנטעניער רבי דער טל חיים איז געווען א גרויסער גאון, ווען ס'איז געווען די מחלוקת צווישן סאטמאר רב מיטן קרן לדוד פון עירוב איז דער אנטעניער רבי געווען דער וואס האט מכריע געווען. און למעשה ער איז געווען באשעמט פאר א גאון, ער האט געמאכט א ספר שאלות ותשובות טל חיים, על כל פנים פלעגט ער אלץ זאגן, דער ווישעווער רב פלעגט אים אסאך מאל קומען וויזיטן, ווישעווער רב איז דאך אויך געווען א גאון, ער איז שוין געווען א דור שפעטער פון אים, ער איז געווען זיין טאטנ'ס א ברודער, רב סרולטשע'ס ברודער איז געווען דער אנטעניער רבי, עניוועי, פלעגט ער אלץ זאגן אזוי, פלעגט ער זאגן אז ווען ס'קומט צו מיר א רבי און ער זאגט איך פלי אין הימל, א, דעמאלטס קען איך מיך מיט אים נישט שטעלן אין ווארט. פאר וואס? ער פליעט אויפן מזרח זייט הימל, איך פלי אויף מערב זייט הימל, און אונז טרעף מיר זיך נישט. אבער ס'מוז נישט זיין ער זאגט א ליגן. טאמער קומט אבער א רב און ער זאגט איך קען לערנען, זאגט ער דארט בין איך אינדערהיים. יא, דארט זעץ איך מיך גראד צו צום שולחן ערוך און צו די גמרא און צו די ראשונים. דארטן בין איך אינדערהיים. דאס זעלבע וויל איך דיר זאגן, דו צעווילדעוועטער בחור. כ'וויל דיר זאגן א זאך. דו קומסט זאגן אז דער דזשיבאוער זאגט איך קען יא צו איך קען נישט. איך הער די אלע זאכן. כ'וויל דיר אבער עפעס זאגן זאלסט פארשטיין קלאר. דו זאגסט אז דער דזשיבאוער קען און איך קען נישט. וועלכע רב ס'וויל בין איך מסכים זיך צו זעצן צום פארהער. ער קען מיך אפילו אפקאלן אויפן טעלעפאן און ער מוז נישט זיצן לעבן מיר. ער מוז מיר נאר טראסטן אז ווען ער פרעגט מיך א סעיף קטן אין מקוואות איז ס'שייך תרזו ה.

וויפיל זיי קענען ווייס איך ווייל איך האב דאך זיך געהאנדלט מיט זיי יארן צוריק, זיי האבן געמאכט נישט אין דער ארדענונג, זיי האבן געהאט אמאל א בור וואס האט נישט, א מקווה וואס האט נישט געהאט קיין בור, האב איך געטענה'ט מען קען דאס נישט אויסטריקענען, איך ווייס דאס איך האב מיט זיי מיטגעמאכט, חברה זענען פוסטע עם הארצים אין מקוואות, סאו אז דו האסט א פראבלעם בחור לעבן, מיט וועלכן רב דו ווילסט איך זאל מיך פארהערן גיי איך מיך פארהערן, איך האב נישט קיין פראבלעם, געפרעגט דעם דזשיבאוער פון מאנטרעאל און געזאגט אז איך קען נישט מקוואות, כ'וויל דיך עפעס פרעגן, קום מיר זאגן וואס דער גיבור קען יא, נישט וואס איך קען נישט. יעצט וויל איך אויסלאזן מיט א דבר טוב. איך האב ענק געזאגט דער זשע ווייס, א וועלטס חזיר, זיין טאטע האט אריינגעלייגט צענליגע און הונדערטער טויזענטער דאלער אים צו היילן, אבער ער איז נישט געהיילט, בעיסיקלי וואס ער טוט איז אז, קען זיין ער שטייט אוועק יעצט פון קינדער ווייל ער האט מורא, אבער ער האט נאך זיינע סאורסעס וויאזוי ער כאפט זנות. א גאנצע וואך ארבעט ער אין די סאטמארע מצה בעיקערי וואס דאס איז זייער גוט, קודם קען מען האלטן אן אויג אויף אים, און נאכדעם ווען אונז עסט מען מצה איז עס אויסגעמישט מיט אביסל שכבת זרע אויכעט, סא האמיר א מחלוקת צו מי פירות איז מחמיצין צו נישט, אבער טאמער איז עס אויסגעמישט מיט וואסער איז עס שנעלער מחמיץ, איך וואונדער מיך וואסערא דין שכבת זרע האט. ס'א חאזעריי אז מ'לאזט אים ארבעטן דארט, דארט גוי'אישע איז דאך נישט ארבעט ארגער ווי די אנדערע רוסישע, אבער וואס טוט ער ביי די וויקענד? ביי די וויקענד טוט ער קלוג, ער האט א קאר און ער פארט קאר סערוויס אויף קאנאדע און צוריק, יעצט שטעלטס ענק פאר מ'פארט אויפן עיטי סעווען א טונקעלע ראוד, מ'קען פארן א גאנצע נאכט, מ'קען מזנה זיין, טאמער ברויך מען נאך קען מען נאך נעמען דעם לייפער, האט ער ערגעץ א הכנסת אורחים אויכעט אינמיטן, איך בעט דעם עולם מ'זאל וואטשן מיט וועם מ'לאזט די פרויען פארן און די קינדער. און מיט דעם פארסטו אליינס, שוד בי ווערי קערפול. שוין, יעצט האטס אלע א פרייליכן שבת.